א גוטן ערב שבת קודש פרשת כי תצא. איך וויל זאגן פארן עולם איך האב שוין געמאכט א שיעור די וואך, א לאנגע שיעור, און נאכדעם האב איך צוגעלייגט אן עמערדזשענסי, און דאס איז אן עמערדזשענסי צום עמערדזשענסי. ס'איז נאך א וויכטיגע זאך, דאס איז א הוספה, די צווייטע הוספה. וואס איך האב געוואלט זאגן איז אזוי, אזוי ווי איר ווייסט דאך פון דעם גאנצן האטליין, קיין פרנסה קען מען דאך נישט מאכן, ס'קאסט דאך נאר צייט און געלט. איז דא מענטשן וואס זענען זיך זענען מיך מייעץ אז איך זאל אננעמען אדווערטייזמענטס פאר געלט, מענטשן ווילן אדווערטייזן, האב איך געזאגט ניין איך וויל דאס נישט טון, ווייל טאמער כ'לייען און באליידיג, ארויפלייגן אויפן האטליין און איך מאך דערויף געלט, בין איך א רוצח, און כ'האב אייגענע אינטערעסן, שוין. רבותי, נויט ברעכט אייזן, וואס זאל איך טוהן, די קינדער קומען אהיים, מען דארף זיי איינשרייבן יעצט אין חדר און אין די ישיבות און אין מיידל סקולס, שוין, האב איך זיך מיישב געווען, כ'האב מיך געבראכן, איך נעם אן אדווערטייזמענטס, כ'לייג יעצט ארויף אן אדווערטייזמענט און כ'וויל דער עולם זאל געבן יענעם די ביזנעס, ווייל טאמער עטס געבן די ביזנעס עט ער מער, עט מען דאך מער באצאלן, אזוי באצאלט מען דאך מיר אויך נישט, העהע, עניוועי, כ'האב געוואלט זאגן איצי, דער זון פון לעיזער וואלף. לעיזער זאב הייסט ער אין וויזשניץ, ער הייסט לעיזער וואלף אין די גאס, דער וואס ס'טוט פאר די קראנקע דארטן אין מאונט סיינאי שפיטאל, קיצור זיין זון איצי זוכט אן אינוועסטער, ער זוכט א מענטש זאל מיט אים אינוועסטן געלט, יעצט דאס האב איך געהערט פון איינער וואס מ'האט אים אפראוטשט, איר פארשטייט? ס'איז נישט כ'האב עס אויסגעטראכט, ס'איז נישט אחיש מלך גאס, איז וואס איז די פראבלעם? פארוואס דארף ער געלט? כ'האב ענק שוין געזאגט, זיינע קינדער און אויכעט ר' מאטעלע'ס גאנצע משפחה כמעט, סרול האגער'ס קינדער, לעבט פון עי קעיר פאליסיס. עי קעיר פאליסיס מיינט, איך גיי און איך מאך א פאליסי אויף אן אלטן מענטש, און טאמער לעבט ער נישט גענוג לאנג, מאכט מען גרויס געלט, טאמער לעבט ער אביסל לאנג, מאכט מען קליין, קלענער געלט. די צרה איז, טאמער לעבט ער צו לאנג, דעמאלטס איז עס אן ערנסטע פראבלעם, ווייל דעמאלטס ער לאזט זיך אויס די געלט, און מ'מוז האלטן אין איין אריינלייגן פרימיום. יעצט, ער האט געמאכט א פאליסי אויף זיין זיידן, אויף ר' מאטעלע'ן, אויפן וויזשניצער רבי'ן, כ'האב אייך געזאגט, דאס איז א משפחה פון פויערן, איר הערט? הואואו, ווען ער זאל נישט זיין קיין רבי, און זיינע קינדער זאלן נישט זיין רבי'שע קינדער, און זיינע אייניקלעך זאלן נישט זיין רבי'שע אייניקלעך. וואלטן זיי אויסגעזען ווי משוגעים אין די גאס, ווילדע צעווילדעוועטע חברה, האט ער געמאכט אויפן זיידן א פאליסי, די צרה איז אבער דער זיידע לעבט צו לאנג, ער פארגעסט צו שטארבן. ס'געווען אמאל איינער, ער געהאט זייער א רייכע שוויגער, עס הייסט דער שווער איז שוין געשטארבן, די שוויגער האט גע'ירש'נט און ער האט איהר געוואלט ירשענען, בקיצור זי פלעגט אסאך מאל גוסס'ן, מ'פלעגט זי טראגן אין שפיטאל, איינמאל האט ער אנגעהויבן צו, ער האט געזען דאס איז עס, יעצט גייט זי א גאנג האט ערליך געליינט מיט איר קרישמע, זי האט נאכגעזאגט שמע ישראל השם אלקינו השם אחד, און פלוצלינג איז איר בעסער געווארן, זאגט זי ברענג וואסער ברענג וואסער ס'מיר בעסער, זאגט ער פאר די שוויגער, די שוויגער ווייסט נישט אז נאך קרישמע טאר מען שוין נישט אויסרעדן, שטארב שוין אפ איינמאל פאר א גוט יאר, עניוועי. סאו דא איז די פראבלעם אז ר' מאטעלע האט פארגעסן צו שטארבן אדער מען קען אים נישט ערגעץ דערשטיקן און אריינלייגן סם המוות. האט ער דא איינער יאסל ראב איז זייער אן איבערגעגעבענער מענטש ער רייסט זיך אויך ארום מיט סרול האגער סרול האגער וואלט שוין לאנג דעם טאטן דערהארגעט. עניוועי איז דאס איז ר' מאטעלעס אן אייניקל און דאס איז וואס דא גייט פאר אין די גאס ער זוכט פשוט אן אינוועסטער. עניוועי, זאגט אים יענער וואס גייסטו נישט צו פנחס קליין, פנחס איז א גרויסער עושר, זאגט ער, אה, פנחס קליין בין איך שוין געווען ביי פנחס קליין, זאגט ער, האט אויך א פאליסי אויפן אלטן, און דער אלטער האט פארגעסן צו שטארבן. אזוי גייט עס, מען גייט פון איינעם צום צווייטן און יעדער האט פאליסיס, ס'איז אנבעליוועבל, יעצט הייב איך אן צו פארשטיין פארוואס די רבנים, איך בין שוין נישט ברוגז, וואס האבן געוואלט אראפברענגען דעם האטליין, זיי האבן נישט געמיינט מנוולות, אה, ס'איז דא ארגערס פון דעם. ס'דא ארגערס פון דעם, רבנים לעבן פון די עי קעי פאליסיס, און זיי האבן געוואוסט אז איך וועל וויסן דערפון און איך וועל זאגן, און איך האב שוין געזאגט, איך האב מציל געווען א איד דא פון מושב זקנים פון ווילימסבורג האב איך מציל געווען א איד, ער האט דייעביטיס, פלעגן קומען פינף זעקס אינגעלייט אים אנגעגעבן וויסקי יעדן שבת, וואס א מענטש וואס ער נעמט דייעבעטיק פילס טאר דאס נישט האבן, זיי האבן אים געוואלט הרג'נען, די מינוט איך האב גערעדט דערפון האבן זיי אויפגעהערט אים צו גיין וויזיטן. רבי אלטער דער מלמד אין וויזשניץ, ער איז ר' זלמן לייב פיליפ'ס פעטער געווען, מען האט געהאט אויף אים א גרויסע פאליסי, מען האט אים אין סאטמארע בית מדרש אראפגעווארפן אלע סטעפס, דארט איז דא אייזערנע סטעפס אז מען זאל נישט חלילה צורייסן די סטעפס, אז זיי קומען אראפ מיט אזא הענד טראק, און אויף דעם אייזן האט ער זיך געקוילערט אנדערטהאלבן פלייטס אראפ. ווייל ס'איז א העכערע שטאק, ווייל נארמאל איז פערצן סטעפס איז א שטאק, און דארט איז אסאך מער, און פון דעם וואס ער האט זיך דעם קאפ צובראכן און צוזעצט איז ער קיינמאל נישט אויפגעשטאנען, און ס'האבן עס געטון די אינוועסטערס, מענטשן זאגן וואס זיי ווייסן ווער ס'האט עס געטון, ס'וועט אמאל נעמען אויף דעם אויכעט אן עק, אבער דערווייל זאלט איר וויסן האט יעדער פאליסיס אויפן וויזשניצער רבי. יעצט וויל איך זאגן די משפחה וויזשניץ די האגערס, איך האב געקענט דעם אמרי חיים, איז געווען אזא איידלער מענטש, אז נישט געזען נאך זיין גלייך. ר' משה'לע דער ישועות משה איז געווען א איד א תלמיד חכם און ער האט געפלאקערט פארן אייבערשטן. האט ער צוויי אזאלכע פויערישע קינדער וואס האבן זיך געשלאגן אַכצן יאר, ס'הייסט מענדעלע האט געשלאגן סרול, אבער סרול וואלט אויך געווען געווען דער זעלבער חיה, נאר וואס יעצט זעט ער נאך כאפן אַכצן יאר מכות איז ער א גוטער. מען זאגט אז אין מושב זקנים איז דארטן דא א מנין, און ס'דאווענען הונדערט יונגעלייט וואס איז נישט אינטערעסירט צו אנהייבן צו דאווענען נײַן דרײַסיק און ענדיגן איינס אזייגער, און מ'איז נישט אינטערעסירט מען זאל זיך אזוי שטופן. בקיצור האט מען אים געפרעגט, האט מען אים עס פארציילט, פרעגט אים דער גבאי דארטן ס'הארט נישט דעם רעבן, זאגט ער ס'הארט מיך יא, אבער וואס איך גיי מיך שלאגן מיט יעדן? עטס ווייסט ווי אזוי דאס הייסט שלאג? ס'איז א פויערישע משפחה, ר' מאטעלע האט דעם זעלבן פויערישע משפחה, נעמט אזא שרה הגר המצרי מאכט אויפן טאטן א פאלעסי, איך ווייס צו מיר איז איינער צוגעקומען אמאל מיט יארן צוריק ער וויל מאכן אויף מיין טאטן א פאלעסי, זאג איך אים איין מינוט, דו דארפסט נעמען בלוט פון מיין טאטן, יא איך גיי מקיים זיין כיבוד אב ואם מיט דעם וואס איך גיי לאזן שטעכן מיין טאטן ווייל דו ווילסט מאכן א פאלעסי? זאג איך נאו וועי, און נאכדעם ווען נאך הונדערט און צוואנציג ווען מיין טאטע וועט שטארבן וויל איך וויינען אז מיין טאטע איז געשטארבן אזוי ווי ס'שטייט אין שלחן ערוך דריי טאג לבכי זיבן טאג צו שבעה און נאכדעם שלושים און נאכדעם א יאר ס'זאל מיר וויי טוהן דורך און דורך אז מיין טאטע איז אוועק חלילה חס ושלום אזוי ווי שטייט אין שלחן ערוך כ'בין געווען ביים קאשויער רב האט פארלוירן א קינד און בכי' איז ער געזעסן און האט נישט גערעדט מיט קיינעם, איך דענק הרב הגאון ר' אברהם לייטנער איז געקומען דעמאלטס מנחם אבל זיין, האט נישט גערעדט גארנישט, האט ר' אברהם געמיינט, איז וואס מיט דער רב, אז ער איז חלילה נטרפה דעתו, זאגט ער ניין, מען טאר נישט איין סעקונדע מסיח דעת זיין פון די אבילות. וועגן דעם איז מען פטור פון לערנען און פון אלעם. זאג איך ווילן זיי קומען דא יעדער פרעגן ווי האט ער עס געהאט, ווען האט ער, ווי אלט איז ער געווען, ווען האט ער, נא לאז אפ, איך ענטפער נישט קיינעם, און פארטיג. אין דעם שטייט אז מען טאר נישט אנהייבן צו רעדן צום אבל, דער אבל מוז קודם רעדן מיט דיר. טאמער איז ער נישט אינטערעסירט מיט דיר צו רעדן, דזשאסט סיט דער און נאכדעם זאג המקום ינחם אתכם און געט אוט אוו דער. איז דא א פרוי וואס האט געהאט נעבעך די עכטע מעשה דארטן ביי די פרויענישע זאכן, און יעדער קומט פרעגן איר ווי האט זי עס געהאט, ווי האט זי עס געהאט, ער האט נישט געוואוסט וואס צו ענטפערן. האט ער געזאגט זי האט'ס געהאט אין מאנהעטן מאך עטס מאכטס ענק לצנות די גאנצע שיבעס מיט די אלע זאכן דאס איז געמאכט פאר מען זאל נישט מסיח דעת זיין פון אבילות און וויסן דער אייבערשטער האט עס געטוהן און נישט מיינען ווייל דער מענטש איז שוין געווען נײַנציק און העכער מוז ער שוין שטארבן און ווען די מלאך המוות נעמט אוועק איינעם פון א שטוב מוזן זיי קוקן די גאנצע צייט ווי דער מלאך המוות שטייט נאך דא מיט די בלוטיגע שווערד און ער וויל כאפן נאך איינעם אויכעט ס'דא אויף דעם אלעס געוואלטיגע הלכות מיט זאכן זאג איך פאר יענעם, ווילסטו, הייסט עס, אז איך זאל זאגן געלויבט דער אייבערשטער ברוך המקום שהרגה, ער האט גענומען מיין טאטן, פארוואס? ווייל איך בין געווארן מיט פינף הונדערט טויזנט דאלער רייכער. דאס איז דער גאנצער לעבן פונעם מענטש, און דאס איז וואס דא גייט פאר יארן יארן, און זיי האבן אויף ר' מאטעלען פאליסיס. יעצט פארשטייט מען שוין אסאך זאכן, סרול האט געבויט יעצט א מקווה, כ'הער זאגן אז מ'האט ביי ר' מאטעל'ן יעצט געטוישט די סעיף. די סעיף איז נישט גענוג גרויס וויפיל קעש דארט איז דא. לעיזער וואלף, ווי ער האט געדארפט פארן אויף ארץ ישראל האט מען אים מיטגעגעבן כ'הער אדער פינף מיליאן אדער זיבן מיליאן דאלער קעש ער זאל זיך קענען בויען דארט א בילדינג ווייל ר' מאטעל האט פאר אלע קינדער געזארגט. דער מענטש איז א מארמארישער פאוער ער איז א מחנה זיין און מוציא ער איז א לחם הקלוקל ער האט געפאמפט פון די ארעמע און יעדן ארעמען אינגערמאן וואס האט געארבעט פאר הונדערט דאלער א וואך האט געמוזט געבן מעמדות, ווייל בוקסבוים איז געזעסן אין שול און מ'האט דיך נישט געלאזט פריי. כ'ווייס ס'געווען אסאך מענטשן וואס האבן נישט געהאט צו באצאלן די צען דאלער מעמדות יעדן חודש, און זענען אוועקגעגאנגען דאווענען וועגן דעם. ר' מאטל האט געוואוסט אז בטלן רב ווארפט ארויס קינדער פון חדר, ער האט געזאגט נאו מאני נאו האני דעטס איט דאס איז וואס דא גייט פאר נאר זיי זענען געגאנגען און זיי האבן געמאכט פאליסיס אויף ר' מאטל און יעצט האבן זיי געבויעט א ריזיג בילדינג ווייל יעצט קען מען כאפן געלט און ר' מאטל ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך אמאל פלעגט ער עפענען די פאסט און ער פלעגט וויסן יעדן קוויטל געלט אלעס יעצט גייט דאך די מיליאנען דרייט זיך דארטן דורך און ישראל האגער איז דער בעל הבית דערויף דאס איז א מארמארישער פאוער. נאר דער פאוער האט נישט קיין קאמפעטישן ווייל זיין ברודער דער עלטערער איז א גרויסע בהמה, פנחס שלום, איז במילא האט ער, בויעט ער זיך אן עמפייער, האט ער שוין צוגעבויעט א מקווה און ער האט שוין צוגעבויעט צו די מקווה א זאל ווי מען גייט מאכן פירן טיש, און אויף דעם האט מען געראצחענט ביים עולם בלוטיג געלט, און ישראל האגער בויעט זיך א גאנצן. פארט, ער בויעט זיך א גאנצן פאלאץ, און נאכדעם ווען דער טאטע וועט שטארבן וועט אים בלייבן אפאר צענליגע מיליאנען דאלער וואס פון דעם גייט ער ווייטער קענען פירן. יעצט איך וויל פרעגן, וואסער א טראסט האבן מיר יעצט אין די האגער פעמילי ווען ער זאגט עקע בעקע מיט דאס איז בגימטריא דאס און מען זאל זיין אפגעהיטן, ער רעדט וועגן יסוד וועגן שמירת היסוד, העי, דער מענטש איז א חזר פון די שטאט, יעצט פארשטיי איך פארוואס ער איז געווען דער גרעסטער עסקן אז מען זאל מיך אראפברענגען. איך האב דיך געוואלט פרעגן ישראל האגער, איך וויל דיך פרעגן א שאלה, איך בין דיין גלייכן, דו ביסט א מולטי מיליאנער, ביסט א זון און אן אייניקל פון גרויסע רעבעס, דיין טאטע האט אפגע'גנב'עט דעם עולם וויפיל ער האט געקענט, ער האט נישט איבערגעלאזט ביי די מארמארישע חברה גארנישט, דיין, ער האט גע'גנב'עט אפילו פאר די קינדער, אז אהרן האגער האט געדארפט באצאלן פאר יענקל לאקס געלט וויפיל מען האט זיך אפגעשמועסט צוואנציג פראצענט, האט ער געזאגט קודם שרייב איבער, איך וויל נישט וויסן. און ביז יעצט איז נאכנישט געווען קיין דין תורה און ס'וועט קיינמאל נישט זיין, און דערפאר האט אים דער אייבישטער ביטער באצאלט אז די בילדינג האט אים געקאסט א גוי האט געמאכט א ליען בקיצור האט אים געקאסט אנדערטהאלבן צו צוויי מיליאן דאלער, נו וואס טוט דער מארמארישער חזר מאטעלע, ער רופט אריין צוויי גבירים ער קען נישט שלאפן ווייל דער זון האט נישט דאס בית מדרש, און ער זאל אים שוין איבערשרייבן דאס בית מדרש, זאל מען אים שוין און זאלן עס אים אויסקויפן און באצאלן. פארשטייסט? ער האט זיך געפירט ווי א חזיר כלפי זיין עולם, און זיינע קינדער האבן אים אין די זעלבע אין דער ערד זענען די זעלבע דעם טאטענס קינדער, זיי האבן געמאכט פאליסיס אויף דעם מענטש. און יעצט איז דא א פראבלעם אז איצי האגער, דאס איז לעיזער וואלף'ס זון, נויטיגט זיך מיט געלט ווייל ווען נישט שטייט אים צו פארלירן, ער האט דאך אריינגעלייגט אין דעם שוין ביז יעצט הונדערטער טויזענטער דאלער, שטייט אים צו פארלירן אלעס. סאו קום איך און איך מאך עדווערטייזמענטס. עטס מיינטס אז איך האלט ער וועט מיר באצאלן? ער וועט מיר נישט באצאלן קיינמאל, עס איז דאך א מארמארישער גנב. און איך וויל אייך זאגן א סוד, ער האט מיר קיינמאל נישט געהייסן איך זאל עס טון. איך בין עס געוואויר געווארן פון א מענטש וואס מ'איז צוגעגאנגען צו אים נאך געלט, מ'האט אים געפרעגט צו ער וואלט געוואלט ווערן אן אינוועסטער, און יענער האט עס מיר פארציילט. און איך מאך שוין א דיסקלעימער, קען זיין ס'איז ליגן, נאר. די אמת איז אז מען ווייסט ר' מאטל'ס קינדער, סיי לעיזער וואלף'ס קינדער, זיי זענען פון די גרעסטע קינג פינס אין די עי קעי פאליסיס, און ער האט אויך, דער ישראל האגער המצרי האט אויך קינדער וואס זענען קינג פינס אין דעם. סאו למעשה דעיס איז זייער וויכטיג מען זאל רעדן דערפון, איך ווייס פון א פאל, איך אליין ווייס פון א פאל, א איד האט געהאט אסאך געלט, מען האט אים געקענט אלעס טון ווי עס דארף צו זיין, דער איידעם האט געזאגט פאר די דאקטער לעט דע מען דיי אין פיס, און געלאזט דעם שווער שטארבן, ווייל ער האט געהאט ריעל עסטעיט אזוי איז ער געווארן אן עושר, ווען נישט וואלט ער זיך געדארפט פלאגן פאר פרנסה פארן אויף בי ענד עיטש יעדן טאג ארבעטן, צו אין ערגעץ אנדערש ווי ער האט געארבעט. קינדער זענען היינט נישט געטריי פאר עלטערן, זיי זענען געטריי פאר זייער פאקעט בוק, און דא די צוויי זאכן, קודם רייצט אים אז ער וויל שוין האבן דאס געלט, און נאכדעם טאמער שטארבט נישט דער טאטע האט ער א ווערי סיריעס פראבלעם, זיין פראבלעם איז אז ער קען נישט באצאלן. די פרימיומס, ס'קאסט ווי עלטער מען ווערט, ס'קאסט געלט און געלט און געלט, און קיינער מאכט נישט קיין צוויי הונדערט טויזענט דאלער פאליסי, דאס איז פאליסיס פון צען, פופצן, צוואנציג מיליאן דאלער. סאו יעצט ווען ר' מאטעל נאך הונדערט און צוואנציג וועט צומאכן די אויגן און מען וועט שרייען הוד כבוד קדושת הרב ר' ישראל דאס איז דער צדיק הדור, און ווער ס'וועט זאגן א ווארט וועט מען אים ארויסווארפן די קינדער פון די מוסדות, אים וועט מען ארויסווארפן פון די. פון בית מדרש, און מען וועט אייך לייגן אין חרם, נאר קען זיין דאס העט ער שוין נישט טון ווייל די בהמה זעהט אז ער איז זעהר נישט גוט געפארן אין לייגענדיג אין חרם, נישט נאר אז דער עולם לאכט דערפון, עס איז צוגעקומען הע שווערע צענליגע טויזענטער הערערס, און יעדער ווייסט וואס עס גייט פאר, איינער זאגט מיר ער האט א קאר סערוויס, פארט פון וויליאמסבורג אויף בארא פארק, הערט ער ווי א רב און א רעבעצין זיצן אין די קאר און זיי הערן אויס נחום ראזענבערג, פרעגט ער איך הער עפעס א שיין קול און איך הער אים אויך אויס. די גאנצע יעדער זאגט יא דער הערט אויס יענער הערט אויס די גאנצע שטאט הערט אויס סא דער חרם איז נישט געגאנגען ווייט און אפילו זיי האבן געוואלט ר' מאטעלע זאל אונטערשרייבן אויפן חרם אפילו ווען ער שרייבט אונטער וואלט עס אויך נישט געגאנגען ווייט ווייל ר' מאטעלע איז א איד וואס ער האט צוויי און דרייסיג יאר שלושה ושתים שנה האט ער געהאט א פסול'ע מקווה דער מארמארישער חזר דער פאוער האט נישט בויעט א מקווה ער האט זיך ארויסגעצויגן, ער געזוכט צו בויען איין שול און נאך א שול און גרעסער און גרעסער, און א מקווה האט ער זיך פארלאזט אויף אמעריקאנער ראבייס, און ער האט מכשיל געווען טוירטי טו יערס גאנץ מאנסי. דער מענטש ווען ער געט א חרם לאך איך אים אויס אין פנים, אין פנים וואלט איך אים געלאכט, נאר וואס ער האט געהאט גענוג שכל נישט צו געבן חרם, יעצט סרול האגער זאגט אז זיין טאטע האט געזאגט מ'זאל אונטערשרייבן, ער האט עס געזאגט הויעך ביי די אסיפה. ס'קען גאר זיין אז ס'איז נישט אמת, מעיבי וויר פיקינג אן די ראנג פערסאן, א טאטע איז שוין אויסגעוועפט, ער איז האלב בלינד, ער ווייסט שוין נישט וואס טוט זיך מיט זיך, דער יצר הרע איז שוין אוועק געגאנגען פון אים, יעצט וויל ער שוין נישט גיין פיר דור טיש, ביי יצחק אבינו שטייט וויבאלד ער איז בלינד געווארן האט שוין דער אייבערשטער געקענט זאגן מייחס זיין זיין נאמען אויף אים, ווייל כאטשיג ער איז נאך א יומען ביאינג, ער קען נאך חלילה טוהן עבירות, אבער וויבאלד ער איז שוין בלינד איז ער שוין חשוב כמת. אט איז דא א מענטש, מען טוט אונטער זיין רוקן וואס מען וויל, יעדער איד וואס געט יעצט א קוויטל און גרויס געלט, אלעס גייט פאר סרול האגער אין די טאש, ער זאל האבן געלט זיך צו שלאגן מיט די ברודערס, מען ברויך עס האבן פאר לויערס. וואטש ענד סי. עטס מיינטס אז סאטמאר איז א פראבלעם? סאטמאר האט דא צוויי קאנדידאטן, אין וויזשניץ איז דא עלף צו דרייצן קאנדידאטן. יעדער עט קומען מיט מאשין גאנס מיט מיט מיט עיר פארסעס אריין אין בית מדרש מען עט זיך הרגענען און רייסן. שטעל דיר פאר אז מענדל האגער אין ארץ ישראל האט געפייניגט א ברודער אכצן יאר ווייל ער האט געהאט א חשבון צו ווערן א רעבע. וואסערע א משפחה בזויה די גאנצע האגער המצרי זענען. אנבעליוועבל.

די האבן אראפגעברענגט אז זיי זענען געווען מנהיגים פון כלל ישראל האבן זיי אראפגעברענגט כלל ישראל מיטן גאנצן בעל שם מיט זיין גאנצן דרך. עניוועי, די זעלבע מיט די ספרדישע אבוחצירא, מ'האט יעצט געכאפט איינעם פון די אבוחצירא יעדער זאגט זיי זענען קדוש קדוש קדוש קדוש קדוש, מ'האט אים געכאפט אז ער פארקויפט טרייפע פלייש ער געט א הכשר פאר א פאבריק פון טרייפע פלייש, און מ'האט אים די איזרעלי גאווערמענט האט אים שוין איינגעזעצט, ס'נישט נחום ראזענבערג האט אים געכאפט. צי הרב ר' שלום יהודה גראס האט אים געכאפט, וואס מען האט גענומען איינע פון די שוחטים זאל אים נאכלויפן מיט א גאן, מען האט אים ארויסגעטריבן פון ניו יארק, ניין דאס האט אים שוין געכאפט מדינת ישראל, ס'איז א לכולי עלמא, ס'איז נאכדעם איז דא אברהם דוד אויערבאך, ער איז א ברודער פון ר' שלמה זלמן אויערבאך, ער געט א הכשר אויף פלייש, אין גאנץ טבריה פארקויפט מען עס, נישט נאר עס איז נישט גלאט, נאר נישט נאר עס איז נישט גלאט, עס איז נישט כשר אויך נישט, ווייל מענטשן וואס ארבעטן אין פאבריק זאגן מיר, זאגט ער נו וואס זאל איך טון ווען נישט עסן זיי טרייפות.

ס'איז נישט דא היינט נישט קיין אידישקייט, ס'איז נישט דא גארנישט, און וויאזוי זאלן זיך האלטן די ביסל צובראכענע אידן וואס זיי זוכן א מנהיג, מ'קען נישט יעדער קען נישט גיין באקוקן די ווערם אין די שייטלעך פון אינדיע, און די האר וואס ס'ליגט אינעם וואסער, עווריטינג איז סאו מעסד אפ, מ'זוכט משוגענע דרכים, ס'איז נישט דא א שטיקל כשר פיטער, נישט דא א שטיקל כשר קריעם טשיז, נישט דא א שטיקל כשר יאגערט, נישט דא א שטיקל כשר פלייש, ס'איז נישט דא א שטיקל כשר ברויט. און איצעלע פּימפּ, הע, ער דרייט זיך נאָך אַרום, װי אַ בחור דרייט ער זיך אַרום. שוין אָפּגעגנבֿעט בײַן עולם, אָפּגעגנבֿעט הכשרים, און זאָגט מיר אַליין, װען איינער װיל אַ פֿאַלשע דין-תּורה, קען ער קומען צו מיר, איך פֿאַר געלט מאַך עס. איך זע, אַז ס'איז דאָ גרויסע צרות. איך בין געווען איינקויפֿן פֿרײַטיק אין דעם סטאָר. וואס קליין האט. איך זעה דער נייער סטאר עווערגרין האט צוגענומען אלע קאסטומערס ס'איז ממש פרייטאג נאכמיטאג האסטו געקענט גיין צו עני רעדזשיסטער און מ'האט געווארט אויף דיר. דאס איז פנחס קליין דאס איז שאפערס העיווענס ווי אזוי ס'הייסט. סאו בקיצור ס'איז א מורא'דיגע זאך. פנחס זיי נישט אפסעט דארפסט נישט גיין געבראכן גיי צו איצעלע פימפ ער וועט דיר געבן א גוי'שע פלייש פאבריק. און דו'סט קויפן טרייפע פלייש און דו'סט עס פארקויפן פאר כשר איי וועסטו פרעגן וויאזוי געב איך דיר אן עצה זאלסט פארקויפן זאלסט קויפן טרייפע פלייש און פארקויפן פאר כשר ווען מען טאר דאך דאס נישט טון איך וויל דיר זאגן מיעל מארט'ס איז נישט בעסער און די אלע אנדערע שחיטות איז נישט בעסער סאו במילא איך געב דיר נישט קיין אנדערע עצה ווי ווי א זאך וואס ווערט שוין געטון עניוועי. רבותי אונז דארפן מיר זיך צאמשטעלן אינאיינעם ארגענעזירן כשרות ארגענעזירן א קאמיוניטי ר' מאטעלע האט געבויעט יעצט א פרוי מקווה האט איבערגעבויעט דארטן ווייל איך האב געטענה'ט ס'איז פסול איז געווען דארט איינער? קיינער איז נישט געווען זיי רופן אריין כ'האב שוין געהערט מ'האט גערופן חיים קלמן ער איז נישט אנגעקומען ער איז ביזי ער איז היינט א גרויסער דיין ער פסק'נט אין אין אין אייזיק'ס קהילה פסק'נט ער און ער לערנט פאר שיעורים מ'זאל מאכן פרנסה. דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר? דאס איז א לצנות די גאנצע זאך. איך פאר אויף קאליפארניע, סען דיעגא בויעט מען א כלים מקווה לעבן א מושב זקנים, פרעג איך ווער איז די רב? זאגט מען ירמי' קאץ פון בארא פארק, פרעג איך אים ער איז דאך נישט דא, זאגט ער אוי ער האט געגעבן אינסטראקשענס אווער די פאון. עס איז לייצען וואס דא גייט פאר, מען בויעט צענדליגע מקווה'ס בויעט דארטן די מקווה יו עס עי. ווער איז די רב זייערער? ענדליך, כ'האב שוין גערעדט דערפון אפאר מאל, זאגט מיר איינער ס'איז עפעס יא דא עפעס א רב ערגעץ אין די מידוועסט, און כ'דענק נישט אין וועלכע שטאט ער וואוינט, איז דא עפעס א רב וואס ער איז די רב פון די מקווה'ס, און ער איז אויכעט א ראש הכולל, סגן ראש הכולל. פרעג איך אים, איך פארשטיי נישט, ער לערנט? צו איז ער א מקווה רב? זאגט ער ניין, ער זיצט און לערנט. און גיט אינסטראקשענס. בקיצור אז וועגן דעם זעמער אונז אין גלות, דער אייבערשטער גיט אויך אינסטראקשענס, ער גיט אינסטראקשענס פאר די גוים זאלן אונז רודף'ן, זעהן מיר אונז אזוי אויס. איך האב געוואלט זאגן, ס'שטייט זייער א שיין משל אויף דער הפטורה פון פרשת שופטים, ס'ווערט געברענגט אז דער אייבערשטער האט אונז געשיקט אוועק אין גלות, איז עס א משל, א מלך האט געהאט א קינד, ער האט זיך נישט אויפגעפירט איידל אין פאלאץ, און מ'האט אים נישט געקענט דארט האלטן, ווייל ס'איז דאך געווארן נישט גוט דער מצב, דארט איז דאך אלעס מוז דאך גיין מיט סדר. בקיצור האט ער אים אוועק געשיקט, און נאך א שטיק צייט גייט דער מלך און ער זוכט דאס קינד, ער בענקט זיך דאך נאכן קינד, ס'איז בני בכורי ישראל, דער אייבערשטער בענקט זיך נאך אונז, האט ער זיך מיישב געווען, ער'ט געגאנגען אים זוכן, ער גייט אים זוכן, קומט ער צו די אומות העולם, זעט ער ווי די אומות העולם טוען אים אן גרויסע צרות מיט אלעם, איז ער זיך מיישב ער גייט אים צוריק נעמען אין פאלאץ, פרעגט ער די אומות העולם האט עטץ געזען אפשר מיין זון דעם מלך'ס זון, זאגן די אומות העולם ניין. זאגט דער אייבישטער איך וויל אים גוט באלוינען גייט זוכטס אים אויף ברענגטס אים צוריק צו מיר בקיצור יעדער הייבט אים אן צו זוכן נאכדעם זאגן די גוים צווישן זיך וואס דארף מען אים עקסטער זוכן לאמיר אינאיינעם זוכן און וועט דער מלך צוריק בעטן זיין קינד און מיר בעטן א גרויסע מטבע דערפאר מ'האבן מיר אים געטראפן בקיצור אזוי זענען זיי געגאנגען אלע זוכן און זיי ווילן אים טרעפן כדי זאלן קענען בעטן א פרייז פונעם קעניג איז די נמשל איז דער אייבישטער זעהט ער האט אונז געשיקט אין גלות אבער אונז זאל מיר זיין גוט ווילן דען אונז זיך אויפפירן אזוי שלעכט? נאר וואס? ס'דא, די גוים טוען אונז אן גרויסע צרות, און ממילא זיי טוען אונז אן גרויסע צרות קען מען נישט זיין גוט. האט דער אייבערשטער רחמנות, בעט ער די גוים, לאזטס ארויס מיינע קינדער. זאגן די גוים, יא, פאר א פרייז, אבער ארויסלאזן. זאגט דער אייבערשטער, אזוי, יעצט ווילטס נאך געלט אויכעט? איך וועל ענק אלעס ווייזן. און דער אייבערשטער נעמט זיי צו אלעס וואס זיי האבן. דאס איז די אינפלעישאן וואס די גייט פאר. דאס איז די איקענאמיקס וואס די גייט פאר, די גאנצע וועלט איז צובראכן, די גאנצע וועלט איז איקענאמיש אין דר'ערד, עס איז געקומען א צייט ווען דער אייבערשטער וויל אונז שוין אויסלייזן, ער זוכט שוין אונז, ווייל ער זעט אז מיט דעם וואס ער האט אונז געשיקט אין גלות אונז וויל מיר זיין גוט, נאר אונז זענען מיר ארומגענומען מיט די אלע גוים וואס זיי לאזן נישט. למעשה ביי אונז איז עס מער פארשטענדיג אויכעט, ס'איז נישט די גוים וואס זיי לאזן נישט ס'איז די רבנים וואס זיי זענען די גוים, זיי זענען ארגער ווי די גוים, דער גוי שרייבט אויף אויף יעדן דאלער אין גאד ווי טראסט וויפיל ער מיינט און וויפיל נישט, דאס איז זיינע ביזנעס, אבער דער רב שרייבט עס אויך נישט אויף, דער רב זאגט איך טראסט אינעם דאלער. אלעס איז געלט, און די רבנים זענען די ערגסטע נואפים, קוק זיי אן דא, די ערגסטע גזלנים מיט נואפים, קוק אן סרול האגער, מאטעלע'ס הויז, איך קענט מיינען וויזשניץ, אוי דאס איז שוין די שיינטסע, די שענסטע, די איידעלסטע, אזאלעכע מארמארישע פויערן ס'איז אנבעליוועבל. כ'האב ענק געזאגט, ר' מאטל'ס קינדער האבן א דאפלטן חיסרון, זענען א מישלינג, זענען א מיקסטשער פון די האגער'ס, די פויערן פון מארעמאריש, און פון די טווערסקי'ס, די רוצחים פון רוסלאנד. געגאנגען ישראל האגער, נע, ער גייט אונטערברענגען נחום ראזענבערג ווייל ער וויל נישט זיין שייגעצישיג זאל ארויסקומען. ישראל האגער בוא בוא, איך האף אויף דיר וועט אויך זיין דער פסוק ועזבו לחיל לאחרים חילם, דו וועסט נאך איבערלאזן אלעס, א בן בחיי האב, וועסט נאך אלעס איבערלאזן פאר דיין טאטן. זיי די ירושה וועט גיין צוריק פונעם קינד צום טאטן. דו לאו-לייף, דו שמוציאן. און ער קומט נאך אן, דער טאטע האט געהייסן אונטערשרייבן, און ער קומט נאך אן מיט נאך א גאנצע נייע פרשה. הער וואס ער קומט אן. ער קומט אן מיט א פרשה אז דער נחום ראזנבערג דער וועט אונטערברענגען כלל ישראל. וויאזוי קען איך אונטערברענגען כלל ישראל? איך האב מענטשן אונטער מיר? איך האב מענטשן וואס איך פארפיר? דו שייגעץ דו. דו האפסט אז דו זיין א רעבע פאר טויזענטער חסידים מיט איין מיעסן מאל פארפירסטו אלע, נאר אונז האפן מיר אז די אלע די פאטענשל חסידים וועלן קומען באוויינען דיין קבר, דו רשע מרושע דו, דו שייגעץ דו לאולייף, און יעצט זאל איך דיר זאגן נאך א זאך, אז דיין טאטע האט געזעהן אז דער מחותן דער איהעלער. רב האט געוואלט געזאגט ער טאר נישט האבן קיין מצוה טאנץ ווייל ער איז דעם ישמח משה'ס אן אייניקל, און דיין טאטע האט געהאט קבלה פונעם אלטן סקווערע רעבן אז ער זאל נאר טוהן א שידוך ווי מען וויל א מצוה טאנץ, האט ער נישט געטארט דעם איד אריין פירן אין דר'ערד אריין ווייל ער דער מסדר קידושין האט געכאפט א הארץ אטאק דעם נעקסטן טאג, און דיין ווייב איז אזוי געווען דיין ווייב אזוי ווי זי איז געווען דעם קליינס ווייב. דעם גרויסן עושר וואס ער שטיצט דיך. א קראנקע פרוי א גאנץ לעבן, דאס איז הקפדה פונעם ישמח משה. און אז דיין טאטע זאל נישט מיינען ער איז קלוגער פונעם סיסטעם, ער איז בסך הכל א צעווילדעוועטער צודרייטער פערד, יעדע זאך האט ער געזאגט א מיינונג און א שטעלונג, און דאס איז א גזירת הכתוב און דאס אהער און דאס אהין. ער האט געדארפט זוכן א נארמאלע פרוי, און זאלסט נישט ארומגיין טאטשן וויזשניצער ווייבלעך בהוד יפיו. נאר איין זאך קען איך בעטן וויזשניצער חסידים. גייט אריין צום רעבין און זאגט אז אלע זיינע קינדער זאלן אננעמען זיין חומרא אז קיינער זאל נישט אויפנעמען קיין ווייבער ווייל זיי זענען אלע חזירים. ישראל האגער'ס זון האט מען דאך ארויסגעווארפן פין, מענדעלע, מען האט אים ארויסגעווארפן פון די מיידל סקול פון בארא פארק ווייל ער האט געוואלט מפתה זיין א מיידל, אויף דעם דארף מען שיקן אין וויזשניצער סקול, נאר ארייט, סאטמאר איז נישט בעסער, זיי האבן אויך געהאט זייערע שקצים. עניוועי, דאס איז נאר געווען צוגעלייגט א משמרת למשמרת. א גוטן ערב שבת קודש פרשת כי תצא, כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב שוין געמאכט מיין שיעור, ס'דויערט אנדערטהאלבן שעה, נאר איך מוז צולייגן אביסל, ווייל ס'איז אונטערגעקומען אפאר וויכטיגע זאכן, קודם האב איך געוואלט זאגן אז ס'איז געווען א דיבעיט פון טאמסאן, וואס ער לויפט פאר נישט פאר מעיאר, נאר טאמפסאן וואס ער לויפט פאר דיסטריקט אטוירני, איז געווען א דיבעיט מיט טשארלס היינס און זיי האבן גערעדט, מען האט נישט ארויף געברענגט זייער אסאך קעיסעס וואס ער האט געמאכט א שלעכטן דזשאב, ער האט אים נאר געפרעגט בכלליות, ער זאגט גייסטו האלטן א מענטש ווי וואשיאן וואס ער מאכט אזוינפיל טעותים? זאגט ער ניין ער האט נישט געמאכט קיין שום פראבלעמס ער איז זייער א פיינער מענטש, נו האט ער אים געפרעגט וויאזוי איז דאס אז דו האסט אזא מין טייערן אפיס וואס האט מען געדארפט דינגען אזאלעכע טייערע אפיס ספעיסעס? זאגט ער ווייל דעמאלטס. ווען ער האט געדארפט דינגען די ספעיסעס צוואַנציק יאר צוריק איז דאס געווען אוועילעבל, האט טאמפסאן געזאגט ער גייט נישט צולאזן די אלע פארברענען געלט פאר גארנישט. עניוועי, נאכדעם האט מען גערעדט צו ער איז פאר צו ער וויל ליגעלייזן מאריוואנא האט ער געזאגט ניין, אויף דאס האט טשארלס היינס אויך געזאגט אז נישט, נאכדעם האט מען פארגעהאלטן טשארלס היינס אויף אלע זיינע אומבאלומפערטע דעסיזשענס וואס ער האט אלעס געמאכט, בקיצור. ס'איז געווען זייער א גוטע דיבעיט און איך האלט אז טאמפסאן האט זייער גוט געטון, הי הי דיד א גוד דזשאב. דאס איז איין זאך וואס איך וויל זאגן. די צווייטע זאך וואס איך וויל זאגן איז אז ס'איז דא אסאך מענטשן וואס זיי גייען פארן אויף אומאן יעצט ראש השנה, איך בין נישט אין די ביזנעס נאר איך האב געטראפן איינעם וואס ער נעמט אראפ טעטוס, ס'איז דא אסאך וואס זיי קומען דארטן מיט נקבות, כ'האב ענק שוין געזאגט פאר א יאר מ'טאר נישט לאזן. פאר יאר, כ'האב געזאגט שוין צען יאר, טאר נישט לאזן בחורים דארטן גיין, קומען בעלי תשובות מיט טעטוס, מיסע טעטוס, איך וויל אפילו נישט אויסמשל'ן וואס דארט איז דא, מיט נקבות מיט אלעם, אבער זיי האב איך געזאגט, גייט צו די מקווה אליינס, מ'זאל זיי נישט לאזן גיין געהעריג מיטן עולם, איז געווען דארטן אפאר משוגעים וואס האבן געזאגט ניין ווייל דעמטס האקסטו אונטער די בעלי תשובות, סאו היינט האבן די בעלי תשובות וואו צו גיין, זיי קענען גיין צו לייזער בערלאנד דארטן אויף מאראקא, באט עניוועי. כ'האב געטראפן יעצט א דאקטער, כ'האב מיט אים גערעדט וועגן אנדערע עניינים, האט ער מיר געזאגט ער קען רימאוון סיי לעיזער און סיי נאן לעיזער טעטוס, ער קען אלעס רימאוון, ס'איז היינט א קאמאן זאך, ס'איז ער נישט דער איינציגער, גראדע ער איז דא, ער האט אן אפיס אין ברוקלין און אין מאנהעטן, כ'מיין איך גיי נישט עדווערטייזן כאילו מ'זאל מיינען איך האב עפעס א שייכות מיט אים, נאר כ'וויל ענק זאגן אז ס'איז געווארן היינט מורא'דיג. פארגעשריטן די וועלט אז מען קען עס רימאוון, איך וועל ענק זאגן, פאר אפאר יאר צוריק האב איך אויך שוין געוואוסט פון דעם, איך האב שוין געזאגט דאס אויפן האטליין נאר אסאך האבן מיר געזאגט אז זיי האבן עס געמאכט מיט לעיזער און לעיזער קען מען נישט רימאוון, היינט קען מען שוין רימאוון לעיזער אויכעט מען דערקענט גארנישט, סאו איך וויל זאגן פאר די אלע ברסלב'ער וואס זיי פארן דארט די בעלי תשובות אז ענקס חוטא ומחטיא ס'רוב יונגע בחורים זעען אזאלעכע שמוציגע טעטוס, עטס ווילטס פארן צו ר' נחמן און גייטס נעמטס אראפ די טעטוס. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, איך האלט אין איין מסביר זיין פארן עולם אז אונז טאר מען נישט וועהלן פאר די אלע פאליטישאנס וואס זענען קעגן די תורה, און וואס זיי עמטליך דעקלערירן זיי מלחמה מיטן אייבערשטן, מען טאר נישט, און דער עולם וויל נישט הערן ווייל פאר געלט טוט מען היינט אלעס. בקיצור, ס'איז דא היינט רבנים, זיי האבן ארויסגעגעבן א גרויסן פראקלעמעישאן אז מען טאר נישט וואוטן פאר די אלע חברה וועלכע זענען מיט די געי מערידזש, למעשה, עס איז אבער דא א מורא'דיגע פראבלעם אין דעם אויכעט. זיי זאגן אז מען זאל שטימען פאר איינעם וואס ער איז א גלח, וואס ער איז קעגן חוקי תועבה, און ממילא זאל מען פאר אים וועלן. ער הייסט עריק סאלגאדא. יעצט, איך בין נאך נישט אינגאנצן אזוי זיכער אז מען מעג וואוטן פאר א גלח. איך בין אינגאנצן נישט אזוי זיכער. איז ממילא ס'איז מיר א גאנצע פראבלעם. אז איך זאל פראמאוטן אזא מענטש? איך זאג איך וואוט אין ערגעץ נישט פאר קיינעם, עס איז געווען די ביטערע גזירה ביי נצי"ב'ס צייטן אין רוסלאנד אז מען האט געמוזט קענען מען האט געמוזט לערנען ענגליש, דאס הייסט זייער ענגלישע שפראך דאס איז רוסיש, האט דער נצי"ב געזאגט ער לאזט נישט, א א תורה א בן תורה טאר עס נישט מבטל זיין די צייט פאר די שטותים, האט מען געזאגט מ'עט צושפארן די ישיבה, זאגט ער איך גיי נישט געבן דעם אייבערשטן קיין עצות, איך דארף אים געבן עצות פארן רבונו של עולם, מ'עט צושפארן עמיר זיין צוגעשפארט. איך קען נישט טוהן קעגן די תורה, איך קען נישט שלאגן אה שטעלן די תורה אויף די פיס און טרייען צו שלאגן זיך מיט א זאך וואס איז קעגן די תורה. למעשה האט מען צוגעשפארט אין רוסלאנד און ס'איז זייער גוט געווען, ווייל די אלע ישיבות האבן זיך אוועקגעצויגן אויף פוילן און אויף אלע אנדערע פלעצער, און ממילא ווען די רוס האט צוגענומען האט אויסגעריסן יעדן טראפ אמונה, איז שוין נישט געווען דארטן די בחורים, ס'איז שוין אלע געווען צו צופארן, אזוי האט די תורה געפארן פון איין לאנד צום צווייטן. דעם אייבערשטנ'ס חכמה איז מאד עמקו מחשבותיך, אונז קענ'מיר עס נישט אויסרעכענען. אבער געב נישט קיין עצות פאר'ן רבונו של עולם, ווען מען וואלט ווען געגאנגען שטודירן און די גרויס טייל פון כלל ישראל וואלט געבליבן אין רוסלאנד וואלטן זיי אלע נעבעך אויסגעשמד'ט געווארן, אזוי האבן זיך געראטעוועט אין די ליטע אידן און אנדערע פלעצער, דעטס איט. עה, האסט נישט פאר וועם צו וואוטן? וואוט נישט, געב נישט קיין עצות פאר'ן רבונו של עולם. יעצט, דער אייבערשטער ששש ווייזט אונז אזאלעכע סימנים און איך ווייס נישט וואס אונז כאפ מיר עס נישט. סי בי עס. שלאגט זיך ארום מיט טיים ווארנער, איך ווייס פונקטליך אדווערטייזמענט ס'איז נישט קיין חילוק, זיי עס מ'זאל קאלן יעדע פינף מינוט דער מאכט דעם משוגע יענער יענעם, יעצט ווערט מען געוואויר דעם סוד, ס'איז דא אל גאזירא די גרעסטע אראבישע צייטונג אין די גאנצע וועלט די גרעסטע טעלעוויזשען, זיי זענען קאנטראלירט דורך די אראבער די די די אל קאידא מיט די אלע חברה.

ס'איז געווען אין בוש צייט, קאנגרעס האט עס גראד ארויסגעוואוט'ט, ס'איז נאט גאנא העפן, ווער קען זיי טראסטן? מ'האמיר א פרעזידענט ער האט נאך היינט נישט קיין בירט סערטיפיקעט, דער עולם רעדט זיך איין אז ער קומט פון דזשאמעיקע צו פון כ'ווייס וואו, ער איז א געהעריגער אראבער, ער קומט פון די אראבישע פלעצער סאם פלעיס, דער אייבישטער האט אונז ארויפגעשטעלט אלס א מלך קשה כהמן, אונז האמער איינס פון צוויי בריירות. אדער זיך אונטערבייגן און אונטערגעבן פאר'ן רבונו של עולם און בעטן ער זאל אונז מוחל זיין פאר דעם אלעם וואס מיר האבן אריינגעברענגט עד קאטש מיט די אלע אנדערע זאכן, אדער העמיר כאפן אזאלעכע מכות, וואו! אין אמעריקע, וויאזוי פלעגט דער רוס אלץ זאגן, דער רוס פלעגט זאגן פאר אמעריקע האט ער נישט קיין מורא, אמעריקע וועט פארקויפן פאר אים דעם שטריק פאר געלט אויף וואס ער העט אים הענגען, ס'טייטש אמעריקע עט פארקויפן פאר רוסלאנד דעם שטריק און ער עט זאגן עז לאנג עז יו פעי מאני פאר איט איז גוט, ס'איז א קאנטרי פון געלט, וואס האבן ליב געלט. און ער זאל זיך לאזן הענגען מיט דעם שטריק אבי איך האב געמאכט געלט, און דעטס עקזעקטלי וואטס העפענינג נאו, ס'איז גארנישט קיין דזשאוק געווען, אמעריקע האט אויסגעגעבן אין רעיגען'ס צייטן ביליאנס און טריליאנס אויף דאללערס אונטערצוברענגען פיינענשעלי דעם רוס, ער האט אים אונטערגעברענגט, און ווער איז דער צווייטער וואס איז געגאנגען פייפן? דער אמעריקאנער, יעצט וואס איז דאס אלעס אונז וויכטיג? ווילאנג ס'איז געווען שפע און פרנסה און מ'האט געקענט האבן אלע מיני וואוילטאג יעדער האט געהאט צוויי קארס מיט א הויז א זומער הויז א ווינטער הויז איז דער איד נישט געווען קיין טארגעט, די מינוט ווען ס'ווערט שווערע צייטן איז דער איד דער ערשטער קרבן אזוי ווי ס'איז געווען אין ניינטין טוירטי אין יוראפ און אזוי ווי ס'איז געווען אין ניינטין און ביי די ערשטע וועלטס קריג אין טוירטין און אין פארטין רבותי איך זאג ענק עטס מוזט אנהייבן זיך צו בארעכענען אז די רבנים טוען אונז זאגן ליגנט און זיי טוען אונז פירן אין דרערד אריין מ'טאר נישט וועלן פאר די אלע פאליטישנס מ'מעג וועלן פאר א גלח צו נישט

און ער זאגט דער איז א צדיק אים זאלסטו נישט טון גארנישט, ס'איז א מורא'דיגע וועלטס חורבן וואס דא גייט פאר און אלע קהילות אינדארסן די מניוולים אדער דעם מניוול'יסטן, און קודם יו שוד בי עשעימד אוו יור סעלף און נאכדעם זאלסטו וויסן ביסט א מורד אין דעם אייבערשטנ'ס כבוד, דער אייבערשטער זאגט מ'טאר נישט, התרחק מן הכיעור ומן הדומה לו. און יעצט גייען מיר פארקויפן טיים ווארנער פאר איינע פון די גרעסטע אראבישע קאמפאניס, מ'וועט אונז נישט געבן מער די רייט טיים אוו דעי און די רייט טיים אוו נייט, און די אראבער דא אין לאנד וועלן זיך אויפהייבן דעם קאפ און אונז אבער זיין אזוי אנסעיף פונקט ווי אין ארץ ישראל. שטייט אין פסוק ובהר ציון תהיה פליטה. ווער ווייסט, מיר זעהן מיר דאך נישט און און ס'איז דאך אן אומגליק סיי דארטן זענען זיי מורד אינעם אייבערשטן און סיי דא, האט מען דאך געמיינט אז דא וועט מען האבן א רעטונג גייט עס דא אויך נישט זיין קיין רעטונג, און דער עולם זאל נישט פאלגן די רבנים. ווער ס'האט נאכגעפאלגט א רב אין אונזער צייט די לעצטע פערציג פיפציג יאר איז געגאנגען קרום, די חברה ווייסט וואסערא עצה צו געבן, זענען אליינס נואפים, זענען שמוציגע געלט הונגעריגע פרעסערס, זיי האבן ליב צו זויפן בלוט און צו פרעסן פלייש, צו פרעסן אונזער פלייש, און דעטס אלל דעיר היר פאר, פאר נאטינג עלס מאר דען דעט. קומט אזא עזרא פרידלענדער וואס ער איז שוין א א רעבעס אן אייניקל און כאפט נישט וואסערא פארברעכן ער טוט כלפי זיינע זיידעס, זיידעס איז געווען גרויסע לייט, און זאגט דא דא אזוי גייט עס, סא רבותי איך וויל ענק בעטן זייער שטארק פרעגטס א רב, א נארמאלן רב צו מען מעג וואוטן פאר א גלח און ווען נישט וואוטס נישט. איך האב געזען ווער ס'איז אונטערגעשריבן אויפן בריוו איז איינער איז משה גרין איז אונטערגעשריבן דער איז דאך א משוגענער ווי עס איז דא א פעדער און עס איז דא א פאפיר, געט ער זיין הענקאק, קען איך אים טראסטן? ער שרייט דאך ביז צום היינטיגן טאג אז וויינגארטן האט קיינמאל נישט געטאטשט זיין טאכטער. זיינע זין זענען געווען שותפים מיט פינקל צו פארקויפן טרייפע פלייש וואס זיי האבן יארן געוואוסט וואס דארט גייט פאר נאר די קאנסעשן איז געווען גוט און אויב האט ער זיך געבעטן אזוי ווי זיינע קינדער האבן מיטגעארבעט זאל מען זיי לאזן ווייטער האבן א סטאר. שעים אן יו! דיינע קינדער האבן מיטגעארבעט? דיינע קינדער האבן געארבעט מיט פינקל? ווען זיי האבן שוין געזען זיי זענען אויף צרות האבן זיי געטון א טובה זיי האבן געלאזט מען זאל אויפברעכן די טיר און זיי זיי זאל מען נאך געבן חנינה מען זאל זיי לאזן אז זיי זאלן קענען געבן פאר אידן פלייש און נישט באגלייבט. סא דער משה גרין שרייבט אונטער ווי מען לאזט? מען האט אים געזאגט אונטערשרייבן נחום ראזנ נחום ראזנבערג יעצט זאגט מען מען זאל אונטערשרייבן וואוטן פאר א גלח וואוטן פאר א גלח. ער ווייסט וואס ס'טוט זיך מיט זיך. ער איז אן אפגעפרעגטער חי, איך דאווען מיט אסאך סקווער יונגעלייט זאגן זיי דער רשע משה גרין האט אונטערגעברענגט סקווער מיט די גאנצע יוגנט, ער האט געוואוסט וואס דארט גייט פאר און הי קאדנט קעיר לעס ווייל ער האט געוואלט דאווענען ראש השנה אין סקווער פארן עמוד, ביג דיעל, ער מיינט אז דאס וויל דער אייבערשטער, סאו עניוועי דאס האב איך נאר צוגעלייגט א שטיקל עמורדזשענסי, און יעצט קומט דער געהעריגער שיעור. א גוטן ערב שבת קודש פרשת כי תצא. קודם האב איך געוואלט זאגן אז ס'איז דא מורא'דיגע אינטערעסאנטע נייעס. יא. דער גערער רבי פון ארץ ישראל האט ארויסגעגעבן א צו, א באפעל, אז אלע גערער שטיבלעך איבער די גאנצע וועלט מוזן זיין צוגעשפארט נאך נײַן דרײַסיק ביינאכט. ס'מוז זיין צוגעשפארט א גאנצע נאכט. דאס איז אזא מין פאזיטיוו מאוו פארווערד, אבי איינער דערהערט שוין וואס ס'גייט פאר אין די שטיבלעך גאנצעטע נעכט. קומטס אריין דא אין קליימער אין הונדערט פֿינף און זעכציק קליימער אינמיטן מערב האט געכאפט איינער וואס איז איינגעשטעלט ביי די אהרונים האט געכאפט א א בחור'ל האט אים צוגעבינדן די הענט אין די בעק און ער האט געטאטשט און ער האט געטון מיט אים כל דבר אסור. איז אריינגעקומען דער שכן וואס ער וואוינט קעגן איבער ער איז סתם אריין אין בית מדרש נישט צו דאווענען אפילו און ער איז געגאנגען אלל די וועי אין די בעק און ער האט עס געזעהן האט ער זיך גענומען מאכן קולות דאס איז וואס ס'גייט פאר אין אלע שילן ליידער. כ'האב ענק שוין געזאגט, אין פאפא איז געווען יעצט אין שטעטל א ערנסטע פראבלעם, א סיריעס סיריעס פראבלעם איז געווען. ס'איז געווען שבת פון די יארצייט פונעם רב פונעם פאפא רב ויחי יוסף, ס'איז נישט געווען דער דזשענערעיטאר האט נישט געארבעט ווייל מ'זאל קענען הערן גוט דעם רב'ס תורות, דעם היינטיגן רבינ'ס תורות, און מ'האט אין די גאנצע שטעטל איז נישט געווען אין די דארמיטארי און אין אין בית מדרש איז נישט געווען קיין לעקטער. נו שטעלט אייך פאר, זאגט מיר א בחור איך בין מיך געגאנגען מקדש און מטהר זיין, געגאנגען זיך אויסבעטן ביים פאפא רב און ער קומט צוריק א סריס ונרבע, רחמנא ליצלן. איך זאג פאר יעדע פרוי איר זאלט וויסן ווען דיין זוהן גייט אין א שול ווי ס'איז דא א טונקעלע שעלעשידעס איז דאס זנות, ס'האט נישט גארנישט מיט שעלעשידעס און גארנישט מיט תורה, ס'איז איין שטיק זנות, דעטס וואט איטס דעיר פאר. סא זיי לויפן ארום מיט די פלעשלייטס אין סאטמאר ווייל ביים רבין זכרונו לברכה איז רבי חזקאל שמש ארומגעלאפן מיט א פלעשלייט, איך וואלט געוואלט וויסן וואס זעהט ער מיטן פלעשלייט? וואס זעהט ער? זענען צאמגעשטופט צוויי בחורים איינער לעבן אנדערן צו א יונגערמאן מיט א בחור און דו זעהסט יענעם אין פנים און דו מיינסט ער דערשרעקט זיך ווען דו קומסט מיטן פלעשלייט הייסט הא! לאכט זיך אויס פון דיר ער ווייסט וויאזוי צו טאטשן זאלסטו אים אפילו נישט קענען כאפן. ס'דא א בעקיטשע וואס ס'דעקט צו אן אפענעם זיפער. מיט אן אפענע ערוה. אבער פליז זייטס ריעליסטיש, דאונט לעט מי העוו טו פוט עווריטינג ווען מען זאגט סאו גרעפיק. און נאכדעם איז דא אין די אנדערע העלפט בית מדרש און מען שטופט זיך אינגאנצן נישט זיצן צוויי בחורים און מען טוט וואס מען טאר נישט. טאמער הערסט אז דיין זון אדער אפילו דיין מאן. גייט אין א שול ווי ס'איז דא א טונקעלע שלש סעודות זאג אים אדער איך אדער די שול. דאס איז א זאך וואס דאס טאר נישט זיין, ס'מוז זיין ליכטיג אזוי ווי ס'דארף צו זיין. איך ווייס איך געדענק מ'האט מיר פארציילט אמאל אז ס'איז געקומען א רבי, כ'וויל נישט זאגן ווער, אין פאפא, ער האט געפירט אינאיינעם מיטן פאפא רב שלש סעודות, פאפא רב האט אים מכבד געווען ער זאל זאגן תורה, איז בקיצור געווען א לעקטער האט געברענט, ס'הייסט די זייגער האט געהאט א לעקטער וואס דאס האט געברענט, אזוי אז ס'איז געווען נישט אינגאנצן חושך ואפלה, האט יענער רב געזאגט, פאפא רב האט אים געזאגט זאג תורה, האט ער געזאגט ס'מוז זיין אינגאנצן טונקל, האט מען געווארט ביז נאכן זמן מ'זאל אויספלאגן דעם. זייגער אויך. כ'מיין דער רבי איז אן אלטער איד, ער כאפט נישט און ער פארגעסט, ער איז אויך אמאל געווען יונג, און היינט, לויט די סטאטיסטיק ווייס איך נישט וויאזוי ער האט זיך אויפגעפירט, מ'ווערט עלטער איז מען זיך מוחל אלע עבירות און פארטיג, דאס איז אלל ראנג, סאו איז געגאנגען יעצט דער גערער רבי, יעצט אין דעם איז דא עטליכע ווערזשענס פארוואס דער גערער רבי האט עס געטון, ס'איז דא די וואס האבן עס מפרסם געווען פאר גער. שרייבן אז דער גערער רבי האט געזאגט אז די בחורים קומען אינדערפרי נישט אויסגעשלאפן, מילא זיי קומען נישט אויסגעשלאפן, דער תירוץ איז ווייל זיי לערנען ביינאכט. באלאוני, האסט געקענט זאגן דעם צו אלע בחורים זאלן נישט לערנען ביינאכט, דו ווייסט גערער רבי ווען דו זאגסט א זאך איז דאס געזאגט, ווען משה טובי' האט געוואלט העכערן די ספאדיקעס האט אים גערער רבי געזאגט איך וועל הייסן מען זאל אריינקומען מיט א היט און איך וועל אויך אריינקומען מיט א היט אום שבת, האט ער עס פון דעמאלטס נאכנישט געהעכערט. ער איז שוין לאנג נישט דא און ס'איז נאך די זעלבע פרייז. ווען סאטמאר רב זאל זאגן אז מ'וועט העכערן די שטריימלעך, וועל איך זאגן מ'זאל נישט אריינקומען מיט א שטריימל, און איך וועל אויך נישט אריינקומען, גייט זיין צעטלעך אין גאנץ ארץ ישראל און אין גאנץ אמעריקע רבינו סר מן הדרך. און איך רעד נישט דער היינטיגער סאטמאר רב. איך רעד אפילו אויפן דברי יואל. דער דברי יואל האט נישט געהאט דיין הגה אין די הענט אריין, ער האט געהאט אפאר רשעים ארום און ארום וואס זיי האבן מיט אים געטון וואס זיי האבן געוואלט, אין ציונות האט ער זיך נישט געלאזט, איז ער געווען א קעמפער, אבער אין אנדערע זאכן איז געווען רשעים וואס האבן אים איינגערעדט כל דבר אסור, מען האט אים אסאך מעשה'ס נעבעך פארקויפט, און ער האט געטראסט זיינע נאנטע מענטשן. איז ווען ער וואלט ווען געזאגט ער קומט אריין מיט א היט וואלט געהאנגען געווען רבינו סר מן הדרך. נאר וואס דער גערער רבי האט דעם עולם ביי די הענט ער פירט די זאך. עניוועי. איז וואלט ער געקענט זאגן די בחורים זאלן נישט גיין און לערנען ביינאכט. ער האט געזאגט עפעס אנדערש ער האט געזאגט ניין דרייסיג זאל מען צושפארן. און איך וויל פרעגן נאך א זאך. וועלכער בחור לייגט זיך שלאפן צען אזייגער? סאו אבוויעסלי דא ליגט עפעס באהאלטן. איך רעד דא מיט גערער חברה די גערע ברוך השם זענען מיר זייער מעודד, נישט סתם. ווען איך גיי אין די גאס אין בארא פארק און כ'טו זעהן א גערע מיט א היט, אזא גערע היט, קומט ער צו, ר' נחום שכוח, איר טוט די זעלבע ארבעט וואס די בית ישראל האט געטון, נאר איר האט אסאך מער הצלחה ווי דער בית ישראל, זענען אלע מודה אז דער בית ישראל פלעגט ארום גיין אין ישיבות און ער האט געקוקט ביינאכט וויאזוי בחורים שלאפן, אז א בחור איז געשלאפן אויפן רוקן, פראגדן, וואס דאס הערט מען היינט בכלל נישט די שמועס, היינט איז דאך שוין דאס נישט קיין פראבלעם, ליידער. פלעגט ער אויפוועקן און ער פלעגט פארהאלטן דעם ראש ישיבה, ער האט געארבעט, ער האט געהארעוועט. נאר וואס, ער איז געווען פארבינדן מיט ראש ישיבות און ער האט נישט געכאפט אז דער ראש ישיבה וויל דער בחור זאל שלאפן פראגדן, ווייל מארגן וויל ער מטמא זיין דעם בחור, סאו קען מען אים נישט רעדן עניני קדושה. דאס האט דער גערער רבי מסתם אויך נישט געכאפט, מיט גודל קדושתו האט ער דאס אויך פארקוקט, ער האט נישט געכאפט. אז דער ראש ישיבה איז דער זעלבער חזר ווי דער בחור, דער חילוק איז נאר ער איז צוואנציג דרייסיג יאר עלטער און ער האט א ווייב. איך האב געטראפן אין זשוטניק שוויץ א איד פון זיבעציג יאר, ער איז געווען גראד אן אלמן, מיט א לאנגע בארד, ער איז געווען א ראש ישיבה עפעס אין שערי תורה צו הדר התורה עפעס, און ער האט מטמא געווען א זיבן יעריג יונגל מיט משכב זכר, איך האב געכאפט דערפון פיר פיקטשערס, איך האב גענומען מיין טעלעפאן, איך האב געכאפט פיר פיקטשערס. און ווען איך בין געקומען צום בעזן הגדול אין ירושלים, איך האב זיי געזאגט, קוק וואס דא איז געשען, האט אנגעהויבן דארטן דער דאווידאוויטש, חיים ראובן דאווידאוויטש, צו וויאזוי ער הייסט, זאגט ער מיר אזוי, וואס פארקויפסטו צניעות אין ירושלים? דעם פרייטאג האבן מיר אונז דא געזען משמרת הצניעות, האט מיך געזען גיין שפאצירן מיט אן אשת איש מיט א שייטל, ער האט געוויזן ביז שאלדערס לענט. דאס איז ירושלים! דאס איז לייצן פון די ערשטע קלאס. עניוועי. איז למעשה האט דער גערער רבי געזאגט מען זאל צושפארן די שילן, יעצט איך באקום אינפארמעישן פון אינסייד גערער חסידים, איך האב נאך באקומען די אינפארמעישן פאר ס'איז געווען אויף די בלאגס, האבן זיי מיר געזאגט אז מ'איז נאכאמאל געקומען פארציילן דעם רבי וואס ס'טוט זיך אין די בתי מדרשים נאך האלב צען, בקיצור זענען זיי געגאנגען און זיי האבן געמאכט דערפון א שטיקל, ווייל צניעות יפה לה, אז לאנג מ'פארעכט דארף מען נישט וויסן גארנישט, זייער גוט. יעצט למעשה איז אזוי, איז דער גערער רבי האט געזאגט מען זאל צושפארן האלב צען אין אלע שילן, און ער זאגט דאס איז א קאמאנדא, דאס איז א באפעל, און גאנץ די גאנצע וועלט קען מען נישט מער ארום זניסן אין דער גערער בתי מדרשים. יעצט דער גערער רבי ווען ער האט געבויעט דעם גרויסן שול אין ירושלים האט מען אים געפרעגט ווי גרויס מען זאל עס מאכן, זאגט ער איין מעטער קלענער ווי די בעלזער, וויל נישט אז די בעלזער זאלן מוזן בויען נאך א נייע בית מדרש. נאר מ'האט אים געפרעגט זאל מען מאכן דארט א מקווה, זאגט ער וואס אונז מיינע אינגעלייט גייען נישט אין מקווה? זאג איך זיי גייען יא, זיי גייען אין בעלז, בעלז האט געבויט א ריזיגע שיינע מקווה, זאגט ער נו וואס הארט מיך אז דער בעלזער שמש צו דער בעלזער מקווה איד וועט וואשן מיינע אינגעלייט'ס האנטוכער, עס באדערט מיך נישט, אויף דעם דארף איך נישט אריין לייגן געלט. נאכדעם האט ער געזאגט איך דארף נישט האבן אז מ'זאל טוהן דארט מעשה מנוולים, ס'וועט גיין אויף מיין נאמען, ווילסט גיין טוהן מנוולים גיי ערגעץ אנדערש, גיי דארט ווי מ'איז נישט מקפיד דערויף, סאו. ברוך השם ס'איז א מעידזשער מעידזשער ברעיק טרו אין די אידישע וועלט, אלע שילן זענען היינט צוגעשפארט, די גערער שילן ער איז נאך נײַן דרײַסיק ביינאכט, יעצט איז נאר די שאלה גערער רעבע ווען מעג מען זיי עפענען, ווייל איך האב געהאט א חבר ער האט געהייסן אברהם בער בערקאוויטש, דער מגיד שיעור האט אים גענומען זעקס אזייגער אין מקווה און נאכדעם האט ער מיט אים געלערנט פון האלב זיבן ביז זיבן צו ביז האלב אכט. און ער האט אים יעדן טאג, אן דעילי בעיסיס, האט ער אים מטמא געווען. זיין ווייב נוצט ער נישט יעדן טאג, דעם בחור האט ער גענוצט יעדן טאג, ווייל דאס הייסט מים גנובים ימתקו, דאס איז זיס, ווייל ס'איז געגנב'ט. סאו גערער רעבע, וואס גייט זיין וועגן עפענען די שול? דאס איז א זאך וואס איר האט נישט גערעדט און איר דארפט רעדן דערפון. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן א אינטערעסאנטע זאך, גערער רעבע, איר ווייסט, איר האט דאך משרתים מיט יוצאי משרתים מיט גבאים, און כ'האף אז זיי הערן דעם האטליין, כ'ווייס זיי הערן, וויל איך אייך זאגן, שיק אייך א מעסעדזש, איך קען נישט צוקומען צו אייך, שיק איך אייך א מעסעדזש, איר זאלט וויסן, איך האב שוין אסאך יאר נישט קיין געהעריגע שול וואו צו דאווענען, קיין היימישע שול, און איך וואלט אייך געוואלט בעטן, אויב אונז ארבעט מיר אויף די זעלבע עניינים, אפשר וואלט איר געקענט ערלעדיגן איך זאל קענען דאווענען אין א גערער שטיבל כאטש ראש השנה, יום כיפור און סוכות, איך איך קען קומען אפילו ביז חצור צו ביז די אנדערע פלאץ דארטן אינעם נגב. אין גרויסן בית מדרש וויל איך נישט דאווענען, ווייל דארט האט איר מאנדראוויטש, איך האב מורא, צו מיטן תקיעת שופר קען ער מיך אנרירן, ער קען מיך אנפאטשקען, איך האב נישט קיין השגה וויאזוי מען קען לאזן אזא איד אין א בית מדרש, מילא איר האט נישט געוואלט ער זאל זיצן דא אין תפיסה האט איר אים געבעקט אין ארץ ישראל, ארייט. איך איך פארשטיי עס נישט, איך דזשאסטעפיי עס נישט, אבער איך קען דערהערן אז איר האט געהאלטן אז די זיצן אין תפיסה וועט אים נישט העלפן. עס העלפט טאקע נישט, ס'איז נאר אויף אים אראפצונעמען די גאס, אבער וויאזוי איר לאזט אים אין אייערס א בית מדרש, ער קען דאך מטמא זיין אלע קינדער נאכאמאל, ער האט שוין נישט קיין מורא, ער איז א געווינער. ער האט זיך ארויסגעדרייט פונעם לאו סיסטעם, ער האט דא איבערגעלאזט הונדערטער פגועים, מען האט אים געזוכט און ליצמאן צו איך ווייס ווער ס'האט ערלעדיגט און מ'האט נישט ארויסגעגעבן, דאס האט אויך צו טון מיט טשארלס היינס, איך האף אז ווען טשארלס היינס פאלט אפאר וואכן ארום אם ירצה השם וועט נישט אריינקומען נאכאמאל צו זיין א די עי, האף איך מיטן אייבערשטנ'ס הילף אז מ'וועט נאכאמאל מחדש זיין די עקסטרעדישן פון. און מאנדראוויטש, ער האט איבערגעלאזט נישט נאר אידן פגועים נאר גויים אויכעט, די שכינים די גויים זוכן אים, ווייל ס'האט זיך געהאנדלט אז מ'זאל אים משפט'ן אין ארץ ישראל, האבן די גויים געזאגט אונז האמער גארנישט מיט מדינת ישראל, ער האט אונז דא מאלעסטעט און אונז זעמער גויים, אונז וויל מיר דורכגיין דא דעם דזשאסטיס סיסטעם. סאו למעשה איז ממש נישט צו פארשטיין די גאנצע זאך, וויאזוי קענט איר אים לאזן דאווענען אין א גערע בית מדרש? דאס איז אנבעליוועבל, די מען איז א ווינער. ער איז נישט קיין ווינער אין אונזער שלחן ערוך און אין אונזער דיקשענערי, אבער למעשה פילט ער קוק כ'האב מאלעסטעד הונדערטער קינדער, כ'לאך פון די וועלט, כ'האב עקסקעיפט דזשאסטיס ווייל טשארלס היינס'ס אפיס האט אים א נאכט פריער געזאגט ער זאל אנטלויפן ווייל מ'זוכט אים, מ'גייט אים אויפפיקן, און ער האט אים געוועקט. סא אין די שול ווי ער דאווענט ראש השנה יום כיפור און סוכות וויל איך נישט דאווענען ווייל וואס זאל איך טון צוקומען איך וועל האלטן דעם לולב אין איין האנט און די מעסעריק אין די צווייטע הענט און ער העט מיך אנהייבן צו טאטשן. כ'זאל זיין אומגליקליך חלילה. באט דארט ווי ער דאווענט נישט, אפשר קען מען ערלעדיגן כ'זאל קענען דאווענען ראש השנה יום כיפור און סוכות. יעצט, איך וויל זאגן נאך א זאך, וועגן פארן גערער רעבן, איר ווייסט אז זיין פרנסה דארט ווידער אז ער איז זיך מטפל מיט קינדער? ער איז א פסיכיאטער, א סייקייטריסט וואס איז קיינמאל אין סקול נישט געגאנגען.

איך וויל אייך זאגן גערער רעבע, דער מענטש איז אן אבן נגף ביי אייך אין די קהילה, קודם האט איר זיך קונה געווען אסאך אסאך בזיונות, די גאנצע וועלט רעדט פון דעם וואס איר האט געטון, פאר אייך זאגט מען נישט ווייל איר מוזט פארשטיין דער עולם האט פאר אייך מורא, זיי האבן אימת מוות פארן רעבן, אבער טאמער איז דא איינער וואס ס'קען מאכן ס'זאל צוקומען צו אייך זאלט איר וויסן איר האט אייך קונה געווען אסאך בזיונות. איך געדענק ס'איז געווען איך בין אויפגעוואקסן אין ארץ ישראל איך האב געלערנט דארט עס איז געווען יאסעלע שומאכער'ס פרשה קיצור מען האט אים געטראפן און מען האט אים געכאפט און מען האט אים צוריק געגעבן פארן טאטן און אפגעשניטן די פאות האט קלויזנבורגער רב געזאגט דעמאלטס א דרשה די דברי יצב אין א האל וואס הייסט אוהל שם אין תל אביב די גרעסטע האל געווען דעמאלטס האט ער געזאגט אזוי. וואס האט די מדינה געוואלט? זיי האבן אים געוואלט צוריק געבן צום טאטן און אפשניידן די פייעס, אויף דעם האבן זיי זיך געהאט בזיונות אין די גאנצע וועלט, קודם אז א רעגירונג גייט זוכן איין קינד, כ'מיין ס'דא טויזענטער לאוסט טשילדרען, און נאכדעם אז מען קען אים נישט טרעפן, און וואס מען האט געוואוסט ער איז באהאלטן נאר ביי היימישע ער איז נישט געווארן קיין גוי ער האט זיך נישט גע'שמד'ט, מען האט געוואוסט ער איז נאר אין די אידישע הייפן, און אז די מדינה קען אים נישט טרעפן האבן זיי געהאט בזיונות איבער די גאנצע וועלט, קודם מ'זאל לויפן נאך פאר איין קינד, נאכדעם זיי קענען אים נישט טרעפן, און נאכדעם האט עס געקאסט אין די מיליאנער דאלער, און ענדליך אז זיי האבן אים שוין געטראפן האבן זיי גענומען די פייעס זיי האבן אים אפגעשניטן און צוריק געגעבן פארן טאטן, האט קלויזנבורגער רב געזאגט. איך האלט אז אזאלעכע צוויי טייערע פאות האט מען געדארפט אריין לייגן אין א מוזעאום, און מען וואלט געדארפט בעטן צען שקלים יעדער וואס ער וויל עס זען, זאלן זיי כאטש אביסל געלט צוריק מאכן. גערער רבי איך וויל אייך עפעס זאגן, אזויפיל בזיונות וויפיל איר האט אייך גורם געווען מיט דעם מאנדראוויטש איר ווייסט נישט. קודם אז איר בעקט א חזיר, קיינער איז נישט מכחיש אז ער איז נישט קיין חזיר און איר זענט עס אויך נישט מכחיש, נאר קען זיין ער האט אייך איינגערעדט אז ער האט תשובה געטון, אבער ער איז א חזיר, דא איז דא הונדערטער קינדער, זיי זאגן ס'איז דא אריבער דרײַ הונדערט קינדער, און זיי זאגן ס'איז דא שכינים גוים, האט ער אפגענומען איטאליענער גוים אויכעט און געמאכט מיט זיי משכב זכר, יעצט איר גייט שטיין פאר אים גוט? איטס אנבעליוועבל. יעצט אז איר זענט שוין יא געשטאנען גוט פאר אים, וויאזוי לאט איר אים קומען אין אייערע שול? ס'איז דאך א סכנה אין יעדע שול ווי ער גייט. און נאכדעם אז איר לאזט אים שוין קומען אין אייערע שולן, וואס פארוואס קוקט מען זיך נישט אום אז א גאנצע וואך איז ער אמ, ער לערנט, ער העלפט צו פאר שוואכע קינדער? דאס זענען דאך די די זעכציג פראצענט פון די וויקטימס איז די קינדער מיט פראבלעמען, שוואכע קינדער פון גע'גט'ע עלטערן צו כדומה. סאו וויאזוי קוקט איר זיך נישט אום אויף דעם, איר נעמט עס פאר אזוי גרינג דאס איז א דזשאוק, און דורכדעם איז אזוי, אברהם אבינו זאגט פאר לוט ולא יכלו לשבת יחד, זיי האבן נישט געקענט וואוינען אינאיינעם, האט אים געזאגט אברהם אבינו אזוי, אם אימינה ואשמאילה ואם אשמאילה ואימינה, אינאיינעם גייען מיר אונז נישט, נאר וואס, סוף אזויפיל איז דו גיי איין וועג און איך גיי אן אנדער וועג, יעצט אברהם אבינו איז געווען. דער גרויסער הייליגער אברהם אבינו, ענד איט סאו העפענס אז לוט האט אויסגעזען פונקט ווי אברהם אבינו, די קלסתר פנים איז דאך געווען א נעפיו, איז במילא איז עס געווען פשוט א חילול השם, האט אברהם אבינו געזאגט אינאיינעם טאר מען אונז נישט גיין. יעצט וואס האט ער פון דעם אז ער גייט אויף רעכטס וועט ער גיין לינקס און אז ער גייט לינקס וועט ער גיין רעכטס, איז דער באר מים חיים מיט אנדערע ספרים מסביר, דאס וואס ער האט אויסגעזען ווי אברהם אבינו איז ווייל ער איז געווען לעבן אברהם אבינו. די קדושה פון אברהם אבינו'ן האט נישט געלאזט לוט זאל פארפאלן ווערן, די מינוט ווען אברהם אבינו גייט איין וועג און ער גייט דעם אנדערן וועג זעט ער שוין נישט אויס ווי ער, וועגן דעם גראד ווען ער איז אוועק געגאנגען און ער האט געזען וירא כל הכיכר כולה משקה און ער איז זיך אוועק געגאנגען איז ער אריין געפאלן נעבעך. אין סדום און עמורה אין די ביטערע זינד. יעצט, למעשה, דער מאנדראוויטש גייט מיט א גערע קאפעליטש, ער גייט מיטן גערן לבוש, יעצט וואס דער גערער רבי וואלט באמת ווען געדארפט טון אים זאגן אזוי, ליסטן כ'האב דיך מציל געווען, יעצט פאר אוועק וואוינען אין א שטאט ווי קיינער קען דיך נישט, און טו דיר אן אדער א הוט א כובע למעלה אדער א כובע למטה, אדער א ליבאוויטשער הוט אזא דזשענטלמענס הוט, אדער בייגסטו עס אראפ, אדער ווי די ליטווישערס א כובע למעלה און זיי בייגן עס ארויף. און טו דיר אן א גאנץ אן אנדערן לבוש, און זאג יעדן אז דו הייסט נישט מאנדראוויטש, זאג דו עפעס א נייעם נאמען, און ממילא ברענגסטו נישט קיין בזיונות פאר גערער חסידות. גערער רבי, איר ווייסט דאך יא וואס די בית ישראל האט אריינגעלייגט כוחות, און עטץ לייגט זיך ווייטער כוחות, זעה איך אז איר געגאנגען און איר האט צוגעשפארט אלע שילן, איז אבוויעסלי אינטערעסירט אייך אז ס'זאל זיין א קלין קאמיוניטי, סאו איר דארפט וויסן. ס'איז א מורא'דיגע חילול השם פאר גער, די גאנצע שטאט לאכט, און א טאמער איר האט עס נישט פאררעכטן, עט די ענד אוו די דעי ברענגט איר אן בזיונות פאר אייך פאר גארנישט, איר האט פון דעם מענטש גארנישט, איר האט נישט קיין שום טובת הנאה, ווען ער האט דא מאלעסטעט קינדער איז ער נישט געקומען זיך פדיון'ען צום גערער רעבן, איז ער נישט געקומען אפילו אויף ראש השנה זאגן העלאו, היינט אז ער ברויך אייך האט ער זיך דערמאנט ער איז א גערער חסיד. ער איז פונקט אזא סאטמארע חסיד ווי א גערע חסיד. עניוועי, דאס איז די מעסעדזש וואס איך וויל אז גער זאל הערן. ס'איז א מורא'דיגע ישועה אז די רבי האט געהייסן מ'זאל צושפארן די שולן. מ'דארף אדער וויסן ווען מ'מעג עפענען די שולן, און מ'דארף וויסן אז אויב ס'איז נישט דא קיין מקווה, ווער געבט אבאכט אויף די בחורים ווען זיי גייען אין אן אנדערע מקווה? למשל ווען זיי גייען אריין אין זשופניק'ס מקווה, קומען זיי ארויס. א רובע ונרבע, זיי קומען ארויס א סריס ונרבע, זיי זענען, דארט איז אזא חאזעריי, ס'שטייט אז ס'איז דא דריי טויערן צום גיהנום, איינס איז אין ירושלים, איז ס'דא, שטייט אין די ספרים, ארי הקדוש און אנדערע אז ס'איז ביי גיא בן הינום, ס'איז דארט דא היינט, ווען מ'פלעג גיין אויפן בית החיים צו. הר הזיתים פלעגט מען אראפ לויפן א בארג און מ'האט געזאגט אז טאמער מ'איז נישט געלאפן גענוג שנעל האבן די סמך מם די די אלע לינקע חברה די שדים מיט די רוחות האבן צוגענומען דעם נפטר מ'איז אנגעקומען אויפן בארג ארויף האט מען שוין נישט געטראפן קיין נפטר דארט איז אויך דא די אלע קירכעס פון די גאנצע וועלט דאס איז די ריכטיגע מקום טומאה איז שטייט אין די ספרים אז דארט איז די טיר פון גיהנום איז איך וויל צולייגן צו די הייליגע ספרים הקדושים אז דארטן הייבט זיך נישט אן די טיר פון גיהנום, דאס הייבט זיך נאך אן מיט א מערה מיט א הייל פריער. הייבן הייבט זיך עס אן אין ירושלים עיר הקודש אין זשופניק שוויץ. דארט איז די טיר פון גיהנום, דארט איז דא א מערה וואס דורך דארט גייט מען קודם צו גיא בן הינום, ווייל איך קען דאך נישט זאגן אנדערש ווי דער הייליגער ארי הקדוש זאגט, איך לייג נאר צו אז נישט דארטן איז די פתח המערה, דארט גייט דורך די מערה גייט דארטן דורך, הייבן הייבט זיך עס אן אין זשופניק. יעצט אז דו זאלסט לייגן א נפטר אין זשופניק אין די מקווה, זאג איך דיר צו אז די חזירים אין ארץ ישראל וועלן אים מאכן נאכן טויט א רובע ונרבע. דו ווייסט נישט מיט וועם דו האנדלסט דארט. סאו הייבן הייבט זיך אן אין זשופניק שוויץ און ס'גייט דורך גיא בן הינום און דארטן. איז די טיר פון גיהנום וואס ס'איז ביי, אויף די יבשה אין ירושלים. סאו מ'דארף אבאכט געבן אויף די בחורים וואו זיי גייען אין וועלעכע מקווה, ווייל דאס אז איר האט נישט קיין אייגענע מקווה איז זייער גוט, מ'זאל אייך נישט קענען מאכן א לאו-סוט, איר זאלט נישט פראמאוטן דעם ענין פון צו גיין אין מקווה, בפרט נאך פאר בחורים, מ'טאר נישט פראמאוטן דעם ענין, א בחור דארף נישט גיין אין א מקווה, א בחור האט נישט קיין ריזען צו גיין אין א מקווה, איז במילא. איז דאס זייער גוט, אבער למעשה דארף מען אבער וויסן ווען ער גייט יא, ווי גייט ער? מיר, ווען איך האב געפירט די מערכה מיטן ירושלימ'ער שוויץ, מיטן זשופניק שוויץ, האט מיר געזאגט ר' מאיר בראנדסדארפער, איך האב עס פון אים אליין געהערט, ביי אונז ווייסט מען אז טאמער איינער פארפאסט די מקווה אין תולדות אהרן, מיט אנדערע ווערטער ער איז אויפגעשטאנען שפעט איז עס צוגעשפארט, וכדומה. ווייסט מען ער זאל דאווענען אן א מקווה, כאטש אין שומר אמונים שטייט מורא'דיגע זאכן אויף צו דאווענען מיט א מקווה, ווייסט מען מען טאר נישט גיין אין זשופניק'ס מקווה, פארוואס ווייסט קיינער נישט, זאגט מיר ר' מאיר בראנדסדארפער זכר צדיק לברכה, יעצט האב איך אנגעהויבן צו הערן דעם סוד, ווייל דער אמת איז ער איז געווען דער משגיח אויף די מקווה אויף די פרויען מקווה. סאו האט קיינמאל נישט געקענט פארשטיין פארוואס מען זאל נישט גיין אין די מענער מקווה און עס זעהט אויס אז אין די מענער מקווה איז ער נישט געווען און ער גייט ווען איינמאל אין שוויץ פרייטאג וואלט ער שוין אלעס געזעהן פארוואס מען טאר נישט גיין דארט אין מקווה איינמאל אין שוויץ האט ער געדארפט גיין און א פרענק וואלט איהם אויך אנגעכאפט און וואלט אים אויך געמאכט משכב זכר באונס עניוועי סאו דאס איז זייער וויכטיג צו וויסן ווי די בחורים גייען יא אין מקווה און אויך די אינגעלייט און ממילא. עט זיין א בעסערע קאנטראל, און ברוך השם אבי ס'איז דא א רעבע וואס ער האט אנגעהויבן צו פעיסן ריאליטי, עט זיין איך האף, איך בין נישט געווען אין גער קיינמאל ביי שאלעשידעס ביי גערער רעבן, איך האף אז דארטן זאגט מען נישט שאלעשידעס תורה אין די טונקל, ווייל איך מיין אז די זעלבע מלאכים קענען אראפ קומען ווען ס'איז ליכטיג אויכעט, און טאמער טאטשט איינער דעם צווייטן ס'ווערט א מקום זנות, בית ועד יהיה לזנות אזוי ווי ס'שטייט. אין די גמרא אין סוטה ביי עקבתא דמשיחא, אויב ס'ווערט א מקום זנות קומט עניוועי נישט קיין מלאכים און די תורה האט נישט קיין השפעה אויף קיינעם. שוין. און טאמער וויל גער מיך לאזן דאווענען ראש השנה יום כיפור און סוכות אין איינע פון זייערע שילן אפילו אין ארץ ישראל, איך קען פארן איך האב נישט קיין פראבלעם, זאלן זיי מיר זאגן ווי, אבער נאר דארט ווי מאנדראוויטש איז נישט דא. ווייל מיט אים וויל איך נישט דאווענען אין איין שול און איך זאג יעדן איינעם ס'איז נישט כדאי מ'זאל. מיט אים גיין אין איין שול דאווענען. יעצט, ס'איז דא גרויס נייעס אין ארץ ישראל, און ווי עטס ווייסט איז געווען אזוי, ס'איז דא אן ארגענעזעישן וואס זיי זאגן זיי קומען נאך פון די צייט פון בריסקער רב, ס'איז דא איינער דוד שמידל, ער הייסט אתרא קדישא, ער זעהט אז זיין אפישעל פאזישן איז אז ווי די ציונים גראבן טויטע, ווייל זיי גראבן טויטע פאר צוויי טעמים, קודם די ביינער איז ארכעלאגיש, זיי עפענען אויך מערות, ס'איז אן ארקיאלעדזשי. ס'ווערט נאכדעם געפאטאגראפירט און געשיקט איבער די גאנצע וועלט צו אלע ארכעאלאגן, און דאס פארקויפט מען פאר גרויס געלט, אזוי ווי זיי האבן געטון מיט ניתוחי מתים, זיי האבן פארקויפט די חלקים פאר אויסלאנד מען זאל זיך לערנען, מען האט שטודירט אויף דעם, און וואטעווער די סטארי איז, ס'איז א פיינענטשועל ווי מען זאגט געים. נאכדעם איז דא נאך א זאך, אז אמאל דארף מען בויען, און מען טרעפט. ביינער פון טויטע מען איז מפנה. יעצט למעשה, די מזרחי רבנים פלעגן האלטן אז ווען מען דארף צו באזעצן פאר מענטשן צו וואוינען מעג מען מפנה זיין, אזוי האבן זיי געהאלטן. אליקים שלעזינגער פון לאנדן האט אויך אזוי געהאלטן, נאר ער האט געהאלטן נישט צו באזעצן, נאר אז מען געט געלט מעג מען עס טון. שפעטער איז געווארן די גאנצע זאך א ביזנעס. אתרא קדישא האט געזעהן וואס האב איך מיך צו גיין שלאגן מיט די ציונים, איך וועל עניוועי נישט אנקומען אין ערגעץ, איך גיי מאכן מיט זיי שלום, און מען האט מיליאנען דאלער באקומען פון זיי, זיי פלעגן באקומען געלט מען זאל מאכן א שווייג, נישט נאר מאכן א שווייג, ס'איז דא די נשר, איז דא א שטאט לעבן חיפה, מען ארבעט שוין דארט יארן מפנה צו זיין עפעס א גרויסע סעמענט קאמפעני, באצאלט צו גרויס געלט. ס'איז ממש א שאנדע וואס מ'האט געטוהן מיט אידישקייט. נאר וואס האלט דוד שמידל קען מען גארנישט טוהן. ס'איז געווען אמאל א צייט ווען הרב עמרם בלוי זכר צדיק לברכה האט געהאט א פראבלעם מיט די גיורת. דער רבי האט געוואלט ער זאל אפלאזן דעם שידוך ער האט געטענה'ט ער טאר נישט ווייל ס'איז א לאו פון ואהבתם את הגר. בעיסיקלי זיינע קינדער זענען געווען וואס זיי האבן עס אנגעדרייט ווייל ס'איז געווען אינו לפי כבודם אז דער טאטע זאל אויף דער עלטער נעמען א גיורת און ס'איז געווען א גרויסע מחלוקת, די בית דין האט אויך געהאלטן אז ער טאר עס נישט טון ווייל ער די קינדער האבן דארט פארפירט, בקיצור האט זיך ארומגעריסן ס'האט זיך געטון פרייליך יעצט ר' עמרם. קעגן ר' עמרם ארויסצוגיין האט מען נישט געקענט, ווייל סוף כל סוף ר' עמרם האט זיך מוסר נפש געווען פארן שבת און פאר אלע אנדערע זאכן צענדליגע יאר, און ר' עמרם האט געהאט דעם זיגל פון בית דין, אז מ'האט גערופן א פראטעסט האט ער נישט געמוזט גיין צום בית דין, ער האט עס אונטערגעשריבן אין נאמען פונעם בית דין. מילא מיט אזא איד איז געווען זייער שווער אים ארויסצואווארפן פון כלל ישראל צו אים ארויסצואווארפן פון ירושלים. ווייל דו רעדסט דא פון א איד וואס ער האט געפרואווט הימסעלף אז ער איז געווען די גרעסטע מסירת נפש מער ווי אלע אידן וואס זיצן אין ירושלים. אפילו דער בריסקער רב ר' וועלוועלע פלעגט זאגן פאר ר' עמרם'ן אז איר האט אייך געשטעלט פאר די קאר פון דעם ציוניסט און איר האט געגלייבט אז ער וועט אייך נישט איבערפארן זענט איר אויך א ציוניסט. ר' וועלוועלע איז נישט געגאנגען פראטעסטירן. ער האט מורא געהאט זענען ציוניסטן און קענען אים הרג'נען. עכ"פ, למעשה איז די זעלבע דא אויכעט. אונז האמיר דא א איד דוד שמידל וואס אין אנפאנג האט ער זיך אויסגעוויזן צו זיין זייער אן ערליכער. איז דא איינער אהרעלע יאקטער פון בני ברק. אנדערע זאגן ער האט געמאכט שותפות מיט רשות עתיקות און און וועגן דעם טוט ער עס. זאג איך יענעם מיר איז נישט אינטערעסאנט פארוואס ער טוט עס. למעשה האט ער געכאפט אז די. אז די חברה, די וואס רופן זיך אז זיי וואטשן אויף די טויטע, אתרא קדישא, זיי זענען גאר די גרעסטע פארברעכער, און פאר גרויס געלט רוקן זיי קברים אין בית שמש, דארט ווי מען האט געבויעט די אידישע געגנט אין בית שמש, איז געווען א פיר גרויסע כוכין אין צייט פון די תנאים מסתמא. און זיי האבן דאס אלעס אוועקגעריקט, מ'האט זיי פאר דעם באצאלט גרויס געלט מיט אפאר דירות, דער עולם האט נישט געוואוסט, ס'איז געווען שטיל, און ממילא האט מען עס דורכגעלאזט. שפעטער האט אהרעלע יאקטער אנגעהויבן צו פארפירן, און ער האט אנגעהויבן איבערצואווייזן, ער האט געהאט פיקטשערס, האט זיך פארשטעלט אמאל ווי א מיידל, א צייטונג שרייבער, און ער האט געכאפט פיקטשערס ווי זיי נעמען ארויס פון. אלטע קברים פון כוכין נעמען זיי ארויס עצמות מיט א ביזי בזיונות ס'פארט אויף א אזוי מ'ווארפט דאס מ'גליטשט דאס ס'איז ממש ס'איז אנבעליוועבל. עניוועי יעצט האבן זיי געזעהן כי כלתה אליהם הרעה ס'איז געווארן זייער שלעכט זייער מצב זיך מיישב געווען זיי גייען צוריק אנהייבן צו פארפירן. איז יעצט מען האט געקויפט דאך מיין לייזער קעסטענבוים איז אויך דא א שותף און דער אנדערע דער פין בי ענד עיטש שרייבער מיין איך איז אויך א שותף מען האט געקויפט א לאנד פין א ספרדי יעצט וויזוי מען גייט קויפען א לאנד אין מען טעסט עס נישט אויס איי וויל נעווער אנדערסטענד איך ווייס דא אין ניו יארק צי אין עני פלאץ אין א פארגעשריטענע קאנטרי איז אז די ווילסט קויפען לענד מאכט מען טעסט באורינגס אין מען זאגט דיר פינקטליך וואס איז געווען אין דעם לאנד צי עס האט געהאט אמאל א וואסער צי אלעס פארציילט מען דיר. וויאזוי מ'האט דאס געקענט טוהן אן מאכן אן עקזעמינעישאן ווייס איך נישט, נאר וואס, איינער טוט עס לשם מצוה, ער הייסט סלאנים, בקיצור ער האט געטוהן, ער האט צוגעזאגט צו זיין ביליג דירות, מ'וועט צולייגן געלט פון אמעריקע, דערווייל האט מען געטראפן אזוי ווי מ'גראבט, דארטן פיל מיט טויטע. שוין, בקיצור. און מען האט שוין אריינגעלייגט געלט אין מאכן פלענס, האט זיך אנגעהויבן יעצט א גאנצע מערכה וואס טוט מען דא. איז רב שטערנבוך האט געהאלטן אזוי ווי די אלע מזרחי רבנים אז דארטן ווי א מענטש דארף וואוינען קוקט מען נישט אויף די טויטע. פארשטייסט? געוואלט זעהן צו ווען מען וועט אים באגראבן וועט איינער וועט וועלן וואוינען העכער זיין קבר צו מען זאל עס אויך נישט אוועקריקן. עניוועי. למעשה איז געווארן א גרויסע מלחמה און די אתרא קדישא האט זיך צוגעשטעלט אויפן זייט אז מען טאר נישט דארטן בויען, אפי' איבערמאכן די פלענס קומט אויך אויס אז מען טוט געוויסע קברים פוגע זיין, בקיצור זיי האבן זיך צוגעשטעלט מקל אל החמור מען טאר גארנישט טון מען דארף פארלירן אפאר הונדערט מיליאן דאלער וויפיל דארטן האנדלט זיך וויפיל מען האט שוין אריינגעלייגט און וויפיל מען דארף סעיוון און פארטיג. יעצט איך נעם נישט קיין שטעלונג איך זאג בפירוש אז איך האלט אז מען טאר נישט גראבן. נאר איך האלט אז ווי דו'סט גראבן אין ארץ ישראל איז עניוועי דא קברים. איך בין געווען אמאל א אינגערמאן האט געקויפט א דירה אין ירושלים איך וויל נישט זאגן ווי ווייל באלד וועט נאך קומען רשות העתיקות דארט אהין און ער האט געקויפט א דירה מיין חבר מיך אראפגעפירט אונטן האמיר געזעהן ווי ס'איז פיל מיט כוכין פיל מיט קברים מיט אלעם קיצור וואס האט דער אינגערמאן געטון ער געלאפן פרעגן א רב האט אים דער רב געזאגט קודם זאלסט עס אנפילן מיט א. קאנקריט צעמענט נישט האט מען דרעסירט מען די גאווערמענט וועט קומען מיט רשות העתיקות עס אנגעפילט גוט מיט צעמענט מיט א אפאר טאן צעמענט און נאכדעם האט מען געבויט. יעצט למעשה איך ווייס ווען דער אמרי חיים האט אין בני ברק געבויעט זיין שול האט מען אויך געטראפן א סקעלעטן. עס איז געווען א גאנצע שאלה אין די הלכה מען האט געטראפן ווי אין ארץ ישראל איז איבעראל געווען קברים כ'מיין שטעל דיר פאר א קליין לענדל און מען באגראבט שוין דארט טויטע עטס ווייסט וויפיל יאר? און ס'ווערט באלד צוויי טויזנט יאר, מער ווי צוויי טויזנט יאר, באלד דריי טויזנט יאר, פון חורבן איז שוין דא צוויי טויזנט יאר, און וואס איז נאך געווען אכט הונדערט אכט הונדערט יאר די צוויי בתים מיטן בית המקדש מיט זיבעציג יאר בבל, דארטן באגראבט מען שוין ממש. און נישט נאר דאס, ס'איז געווען אזא סיסטעם, אז מ'פלעגט פון חוץ לארץ אויך ברענגען, ס'איז דא. ס'שטייט אין די אלע אלטע ספרים פון די תיירים וואס זיי פלעגן ארומפארן שטייט אזוי אז אידן האבן געשטארבן אין מצרים און אנדערע פלעצער האט מען זיי באגראבן און מ'האט געלאזט אז די פלייש זאל פארפוילט ווערן אין קבר נאכדעם האט מען געמאכט ליקוט עצמות אדער פינוי עצמות אין די גמרא אויכעט אז מ'מוז נאכאמאל זיצן שבעה קיצור מ'האט ארויסגענומען די ביינער מ'האט עס שיין צוריקגעשטעלט אזוי ווי עס דארף צו זיין כ'מיין מיט מיט א סיסטעם. און מען האט עס געטראגן צו באגראבן אין ארץ ישראל, מען האט עס געטראגן אדער אויף חברון איז געווען א גרויס פלאץ ווי מען האט געטראגן ביינער, אנדערע שטעט, איז ממילא דאס דאס איז געווען דער סיסטעם, סאו ס'איז כמעט נישט דא א פלאץ אין ארץ ישראל ווי דו'סט נישט טרעפן קיין קברים. נאר זיכער ס'איז אנדערש אז מ'ווייסט ביודעי ומכירי קאמינא. יעצט, מיר האבן געזאגט מענטשן וואס האבן געוואוסט אז דעם לאנד דארט ווי סאטמאר האט געבויעט דעם קרית ויואל משה אין ירושלים איז אויך געווען א בית החיים דערפאר האט עס קיינער נישט געוואלט טאטשן. נאכדעם וואס מ'האט איינגענומען אין סיקסטי סעווען איז דאך דארט שוין געווארן די צענטער פון די שטאט, ס'איז לעבן טשעבינער ישיבה, קיינער האט נישט געוואלט טאטשן יענעם בארג ווייל ס'איז געווען באוואוסט אז ס'האט ס'איז געווען א בית החיים. נו, סאטמאר מעג דאך ווייל זיי זענען דאך העכער חלילה פון די תורה, און זיי מעגן דאך טון וואס זיי ווילן, אזוי האב איך געהערט דעמאלטס, יעצט למעשה איז לאמיר צוריק קומען דא, איז געגאנגען די אתרא קדישא, זיי האבן זיך צוגעשטעלט אז מען טאר גארנישט טון, די רבנים האבן אבער געזאגט מען מעג יא טון מיט א געוויסן וועג, מיט מאכן א פותח טפח, זיי ווילן דאך אבער נישט ווייל דא מאכן זיי דאך יעצט גרויס געלט, מען שנארט זיך פון חוץ לארץ פון די בהמות פון חוץ לארץ, שנארט מען געלט אז זיי וואטשן גאר די קברים. איז בקיצור האבן זיי אנגעהויבן צו ברענען גארביטש קענס, זיי האבן אנגעהויבן צו טוהן אלעס די אלטע אזיאטישע מארמאראשע וועג. אבער היינט איז שוין די רעגירונג קלוגער געווארן ווייל זיי האבן שוין געזעהן אז דו האסט דא נישט צו טוהן מיט אידישקייט, רבי עמרמ'ן, רבי עמרם בלוי זכר צדיק לברכה וואלסטו נישט געקענט רוקן ווייל ער איז געווען כיתד שלא תמוט. אבער די לצים האט ער געזעהן פאר געלט האבן זיי יא געגראבן האט ער באצאלט האבן זיי אוועק גענומען אין נשר א גאנצע בית החיים ס'האלט נאך אינמיטן נעמען וויר טאלקינג אבאוט ביג ביג מאניס אליקים שלעזינגער געדארפט אוועק נעמען א בית החיים פון די ראשונים האט ער געבעטן א צוויי מיליאן דאלער צו וויפיל האבן זיי געברענגט אן ארץ ישראלדיגן רב וואס האט געמאכט מינימום וועידזש ס'איז אלעס איז געלט און די גאווערמענט גייט זיך נישט לאזן זענען זיי געגאנגען קודם זיי האבן יעצט איינגעזעצט זיבן פון די חברה. עטליכע וואוינען אין ביתר עילית און איינער וואוינט אין מאה שערים, זיי האבן זיי איינגעזעצט פאר טעקס פראוד, אזוי ווי אמעריקע, אמעריקע כאפט דיך נישט פאר וואס דו מיינסט זיי גייען דיר כאפן, זיי נעמען זיך מיט דיר רעדן פון טעקס פראוד, נאכדעם ביסטו פיניש עניוועי, אזוי האבן זיי שוין געכאפט הונדערטער און טויזענטער מענטשן. קיצור זיי האבן אנגעהויבן צו מאכן מיטן עולם פורים, זיי האבן זיך שוין אויסגעלערנט דעם סיסטעם, און דאס. איז למעשה איז עס א גרויס געווינס פאר דעם עולם ווייל די חברה קענען שוין נישט טון מער וואס זיי ווילן, מען גייט זיי פאנישן פאר אלעם וואס זיי טוען. און אינאיינוועגס האב איך עס דערציילט באריכות ווייל איך וויל אז דער עולם זאל וויסן, דוד שמידל מיט זיין גאנצן ארגענעזעישאן פון אתרא קדישא זענען געקומען ערב יום כיפור, דער הייזעריגער מיילעך שטערן, דער וואס ער שרייבט אין איד, ער וואוינט אין קרית יואל, דער שייגעץ לויפט ארום דא מיט לייגן איבעראל פישקעס מיט מישקעס, ס'איז גארנישט רבותי ס'איז א פעיק פאוני פראוד ארגענעזעישן, זיי גראבן טויטע, יעצט למעשה יעצט שטעלן זיי זיך צו אויף די ריכטיגע זאך וואס דאס איז זייער גוט, אויף דעם בין איך צופרידן. שור, אבער נאכדעם ווען זיי ענדיגן די מערכה, וועלן זיי ווייטער צוריק גיין גראבן איבעראל קברים, און זיי רוקן אין נשר זיי טוהן כל דבר אסור ווייטער, סאו ווילאנג ס'איז נישט דא קיין קאנטראל, ס'איז באמת נישט דא ווער ס'קוקט זיי נאך, ס'איז נישט דא קיין רב וואס ער קען אריינלייגן זיך אין דעם, ווייל זיי האבן אלע מורא. און ווי איינער האט מיר געזאגט, איך ווייס דו ביסט ברוגז אויפן ירושלימ'ער רב וועגן די פרשה פון די טרייפות וואס מ'האט געטראפן דעם צ מ דוד שווימער, זאגט ער אבער דו מוזט פארשטיין, ירושלימ'ער רב איז איינגעשטעלט מיטן לעבן יעדע מינוט, ווען ער טוט אנדערש ווי די סיקריקים זאגן, פארסמ'ן זיי אים, זיי האבן נישט קיין פראבלעם, ער זאגט מיר מיט יארן צוריק האט מען פארסמ'ט דעם פויפ אין רוים נאך דרייסיג טאג ווייל ער האט געהאלטן אז מ'טאר נישט לעבן מיט אזא רייכקייט און מ'דארף געבן פאר די ארעמע צו צוטיילן די אלע זאכן וואס די וואטיקאן פארמאגט. נאר א טאג שפעטער איז ער געווען פאר'סמ'ט און געשטארבן א נעטשרעל דעט. דער ירושלימ'ער רב האט מער מורא פאר זיין לעבן ווי יעדער מענטש וואס ער גייט אין די גאס. די סיקריקים חברה, זיי לאכן פון די תורה און פונעם אייבערשטן חלילה. און דאס איז אונזער גרויסער פראבלעם, אונז האמיר באמת נישט ווער ס'זאל טראגן די פאן פונעם אייבערשטן און טראגן די פאן פון די תורה הקדושה. ס'איז אלעס איז א דזשאוק, ס'איז פאוער, זענען גענוג פאוערפול, קיינער קען נישט זאגן קיין ווארט קעגן זיי, און יעדער מוז עסן זייער הכשר, מיט וואסערע רעכט האמיר אונז צו טראסטן די חברה פאר א הכשר נאך אזא דורכפאל? נאר וואס, זיי פירן די שטאט מיט טעראר, ווען נישט פארברענט מען דיך און פארטיג. אבער ס'גייט נעמען אן ענדע ווייל איך זע אז די גאווערמענט לאזט שוין נישט שטיין די אלע זאכן. און זאלט וויסן, נישט אומזינסט האט דער אייבישטער געמאכט אזא פראבלעם מיט די שחיטה. ס'גייט פאר אזוי, אין פוילן איז דא א שחיטה, די עדה שעכט דארט זייער אסאך שעכטן דארט, דער באטערע שעכט דארט, שעכט אויף אנדערע פלעצער אויכעט, אבער די עדה שעכט געווענטליך אין פוילן. יעצט טאמער האבן די פוילישע רשעים נישט געהארגעט אונזערע זיידעס און באבעס, גייען זיי נאך אונז אויך הארגענען. וויאזוי? זיי שיקן ארויס די נבילות וטריפות. קיינער קען נישט דארטן קומען נאכקוקן, איך האב געזאגט עטליכע רבנים אז דו פארסט אויף פוילן גיי זעה צו מען לאט דיך אריין, מען האט קיינעם נישט אריינגעלאזט, זיי לאזן נישט אריין קיינעם. און זיי טוען דארט וואס זיי ווילן. עס איז קיינער נישט קיין בעל הבית דארטן נאר אפאר חברה, און מען מאכט זיכער אז מען וויפיל פלייש מען ברויך קען מען קריגן. מיר האט דערציילט א שוחט, דאס איז גראדע נישט אין פוילן נאר אין אן אנדער פלאץ אין אוראגוויי צו ווי האט ער גע'שחט'ן, ער האט גע'שחט'ן פאר די רבנות, איך וואלט פון זיין שחיטה נישט געגעסן ווייל איך האב נישט ליב דעם מענטש פערזענדליך, ער האט נישט אויסגעזען צו זיין קיין ירא שמים, ער האט אויסגעזען צו זיין א פאכמאן. למעשה האט ער מיר פארציילט אז ס'איז געקומען די עדה זענען געווען זיי האבן געדארפט האבן פינף און זיבעציק טויזנט קילא פלייש צו וויפיל איך ווייס זענען געווען שארט און זיי האבן געהאט אלע זייערע שאלה'דיגע און האבן געזאגט הער אויס אונז האמיר שאלות אונז זוכן מיר נישט צו מטמא זיין דעם עולם אין ארץ ישראל אז איר ווילט קענט איר עס נעמען האבן זיי אפגעקויפט אלעס און געשיקט אויף ארץ ישראל נישט קיין שום פראבלעם ווייל פאר וועם זאלן זיי מורא האבן? פארן אייבערשטן? ער זאגט אז א ירושלימ'ער איד האט א צלם אין הארצן, מ'פלעגט עס זאגן אויף א ליטוואק, אבער מ'האט צונאמען געזאגט אויף ירושלימ'ער אידן. זיי גלייבן אינגאנצענש אז ס'איז דא א באשעפער, ער זיצט נאר דארט מ'זאל אים שיקן דאס געלט פון חוץ לארץ. איז במילא האבן זיי דאך נישט קיין פראבלעם. פאר די תורה האבן זיי זיכער נישט קיין מורא. ווייל זיי זענען שטארק, זענען צוקריגן חברה. דער אייבערשטער האט עס אנגעדרייט אזוי אז ס'וועט נישט זיין קיין כשר פלייש פון פוילן אויך נישט. דאס איז זייער גוט לכאורה. שעכטס לאקעל אין ארץ ישראל יעדער רב זאל קענען אריין גיין און זעהן וואס דארטן גייט פאר. און דער עולם וועקט זיך נאך אלץ נישט אויף. כאפט מען פעטש פונעם אייבערשטן, עס איז אן ערלי ווארנינג, עס איז געווען אסאך יארן פאר היטלער האט נעבעך אומגעברענגט די אידן, איז געווען אין די צייט פון רבי נתן אדלער דער רבי פונעם הייליגן חתם סופר ער האט געמוזט אנטלויפן מען האט אים געלייגט אין חרם, ער איז געווען אין דייטשלאנד, ער איז געווען אין פראנקפורט אם מיין, און מען האט אים געלייגט אין חרם. און ער האט געמוזט אנטלויפן אויף א שטאט וואס הייסט באסקאוויטש וואס איז בכלל נישט אין דייטשלאנד, און דער איינציגער חכם וואס איז געווען איז געווען דער הייליגער חתם סופר וואס איז אים נאכגעלאפן און געלערנט תורה פון אים, דער חתם סופר שרייבט אויף אים זייער גרויס, למעשה איז ער געשטוירבן, זייער קראנק געווארן, ס'זענען געגאנגען די רשעים די רבנים פון פראנקפורט זיי האבן אים געשיקט א בריוו וואס זיי נעמען אראפ דעם חרם, ווען זיי האבן עס אים געברענגט האט ער עס נישט געוואלט אפילו איבערנעמען, ער האט געזאגט ס'איז גוט אזוי, זיך מוסר נפש געווען פארן אייבערשטן און אזוי וויל ער שטארבן. האט ער דעמאלטס געזאגט אז אויב דער חלף איז נישט קיין חלף נאר א שווערד, אויב ס'איז נישט כשר איז עס א שווערד, אזוי ליידער די גוים האבן א שליטה אויף די אלע אידן. און אזוי איז ער אוועק, און קוק וואס איז געשען אפאר דורות שפעטער, צוויי דורות שפעטער, דער אייבערשטער ווארט, ער איז א מאריך אף. ס'האבן מיר קיינמאל נישט געהאט קיין כשר פלייש פון פוילן. ס'פוילן איז נאר אויף אזויפיל אז ס'איז אויף אן אנדער פלאץ ווי מ'קען קאנטראלירן מ'זאל קיינעם נישט צולאזן, און מ'קען ארום קויפן אלע נבילות וטריפות פון אנדערע שלאכט הייזער אויך און קיינער וועט נישט וויסן, אפילו דער שוחט ווייסט נישט. עס איז נישט דא איין שטיקל כשר פלייש צו באקומען אין ארץ ישראל, און דער עולם וועקט זיך נאך נישט אויף וואס די אראבער האבן שוין אנגעפלאנצט אטאמישע באמבעס מיט אלע אנדערע מיני באמבעס אז עס זאל חלילה פארניכטן גאנץ ארץ ישראל. דאס איז אלס ערלי ווארנינגס, און נאכדעם קומט די פאנישמענט, נאכדעם קומט דער עונש חלילה. און יעצט מוז מען זיך אנהייבן צו בארעכענען אז עס וועט נישט דויערן אייביג די אלע שלעכטע דרכים. יעצט. מיר גייען ווייטער. משה טעראריסט שייגעץ פרידמאן האט פארלוירן זיין גאנצן כח ווען ר' אהרן טייטלבוים האט אים איבערגעלאזן מיט אלע גארביטש מיט די טינופת פון סאטמאר, פאר זיך האט ער גענומען די עכטע חסידים ווער ס'וויל גיין מיט אים. נאכדעם האט ער פארלוירן די פאווער פון די קעמפס ווען מיסיס קאהן איז געוואויר געווארן אז מען האט גענומען איר ברודער נחמיה וועבערמאן און מען האט אים געווארפן פאר די דאגס שטאטס ברוך מאטכע דאס איז געווען אן עקסטשעינדזש דיל. מען זאגט פאר טשארלס היינס ליסטן אויף איינעם מוזטו ארויפלייגן אלעס און אים גוט אויסשמירן ס'איז זיך אים געקומען נאר און זיי האבן געוואלט אז ברוך מאטכע זאל וואקן און ער טאקע דערווייל איז ער אין די גאס אבער מען האפט אז ער וועט צוריק גיין דעמאלטס האט ער פארלוירן. די קעמפס ווייל מיסעס קאהן איז ארויס פון די יו דזשעי או, און איך הער יעצט איז עס אין קאמפעטישן פון מיט די יו דזשעי או. עניוועי, נאכדעם האט ער פארלוירן זיינע מאסעלס ווען וויטא לאופעז האט אים געכאפט מיט זיינע אלע גניבות, און ער האט אויך פארלוירן זיין כח ווען זיין באלעבאס, זיין גאדפאדער טשארלס היינס כאפט מען יעדן טאג איז ער אין צייטונג מיט נאך זאכן וואס ער האט געטון שלעכט און איט דאזענט לוק לייק הי איז גאנא מעיק איט און נאכדעם האט ער פארלוירן זיין געלט סארס ווען מען האט געכאפט דעם ווילי רעפפאגל כ'וועל רעדן וועגן אים א גאנצע אריכות און זיינע גניבות וואס ער האט געטון. יעצט וואס אונז האף מיר נאר איז אז ווען ר' שלמה אהרן קעלנער העט באקומען זיין פרידאם העט משה טעראריסט פרידמאן זיך טרעפן אין א דזשעיל. און דאס איז וואס אונז דארף מיר קוקן וואס דא גייט פאר, די טשארלס היינס נוצט די נידריגסטע מענטשן זיי זאגן די דזשואיש לידערס, גרינפעלד א דזשואיש לידער אינדארסט די אלע שמוץ, בען בארבער וואס זיין זון האט גערעיפט א סעקרעטארין און ביי אים אין סטאר האט מען געטאטשט א בחור וואס איז נעבעך קראנק, און בעריש פרייליך האט זיך אליינס געמאכט א באלעבאס ביז מען האט אים ארויסגעווארפן ווי א הונט, און דעם ליסקער רבינ'ס אייניקל עזרא פרידלענדער מיט דעם האט זיך טשארלס היינס יעצט ארומגענומען. און אינטערעסאנט, אין כלל ישראל עט אייביג זיין אזא מחוטב עציך ושואב מימיך, דאס איז פון די ערב רב די וואס משה רבינו האט מיטגענומען פון מצרים, וואס ווי ס'עט זיין שמוץ און מען דארף האבן א איד זאל עס בעקן, עט מען נוצן די חברה. יא, יעצט וויל איך רעדן אביסל וועגן וואס ס'גייט פאר מיט דעם ווי מען גנב'עט אפ פון אונזער עולם דאס געלט מיט אלע וויכטיגע זאכן וואס מען געט, די גאווערמענט געט און מען באהאלט עס און ס'קומט נישט אן צום ארעמאן, ס'קומט נאר אן צו די גבירים. יעצט די אמעריקאנע רעגירונג געט זייער אסאך געלט פאר ארעמע מענטשן, ס'איז דא פראגרעמס, ס'פלעגט זיין ווען מ'פלעגט פארקויפן די באקסעס וואס איז געשטאנען ס'איז א פרעזענט פון די פיפל פון די יונייטעד סטעיטס, מ'פלעגט עס פארקויפן דא. אין דעם סטאר אויף ראטלעדזש סטריט און אין אנדערע סטארס, דארט איז געווען א מעס דאמפינג פלאץ וואס משה דוד פלעגט דאמפן דארטן די אלע זאכן, און יעצט האט מען אים געכאפט מיט אנדערע זאכן, מיט מעדיקעיר פראוד, איך ווייס פונקטליך ער מיט זיין שותף גאלדבערגער, מענצער מיט גאלדבערגער, עניוועי, זיי פלעגן טוהן דא ממש א גזילה פונעם ציבור, שטעלט אייך פאר וואס מען טוט מיט דעם, שטאטס א רב זאל ארויפקוקן פאר די גוד ביאינג פאר די פיפעל, זאל ארויפקוקן אז ס'זאל זיין. צו עסן ביי יעדן אויפן טיש, און ס'זאל זיין יעדער זאל האבן שלום בית מכח דעם, ווייל ס'פעלט נישט קיין פרנסה, שטאטס מ'זאל דאס אלעס טוהן, האמער אונז א נייעם וועג וויאזוי אונז טוה מיר זאכן. וויאזוי טוה מיר אונז זאכן? אונז די רבנים מאכן זיכער אז זיי גנב'נען פראגרעמס מיט אלעם. ס'בלייבט נישט איבער פארן עולם גארנישט. א פרוי איז געקומען וויינען זי האט נישט צו צאלן שכר לימוד, זאגט דער רב נעם אהיים דיין קינד, זאגט אבער די גאווערמענט געבט דאך אזויפיל און אזויפיל געלט פאר די אלע ארעמע, זאגט ער האסט נישט גוט געליינט, די גאווערמענט געבט עס פאר אונז נישט פאר דיר, און נאכדעם זעען זיי אז אונז זאל מיר האבן נאר ארעם ארעם אזוי וועלן זיי קענען רייטן אויף אונז, און נאכדעם ווען די גאווערמענט געבט צו עסן. איז ממש א שרעק, איך גיי דאווענען יעדן אינדערפרי, שטייט דארט אין א קאטוילישע קירכע אזא טראק, טשעריטי פון די קאטוילישע, און מען גיבט יעדן צו פרעסן דארטן אזא סעודה, איטס אנבעליוועבל, פאר ברעקפעסט, פאר לאנטש, פאר אלעם, אונז באקום מיר אויכעט די אלע זאכן, נאר אונז עס מיר פון דעם זומער די קאכ'ס, און מען גייט נאך און מען טשארדזשט צען דאלער צו פופצן דאלער, און מען זאגט נאך די גאווערמענט אז אונז געבן מיר אלעס אוועק אומזינסט. און מען האלט אונז ממש הונגעריג ווען ס'קומט צו העכערן דעם רענט איז אזוי, כל זמן די רבנים זענען געווען לענדלארדס וואס אונז האמיר געקויפט זייערע הייזער פון אונזער געלט זענען זיי געווען וואוילע יונגען, זיי האבן געריטן אויף אונז, יעצט ווען זיי האבן אנגעהויבן צו האבן קינדער און זיי האבן געדארפט ווערן טענענטס האבן זיי אנגעהויבן צו דרייען, ניין שוין נאמאר לענדלארדס איז די טענענט איז די באלעבאס, אזוי קאראפט איז די גאנצע סיסטעם, מען זוכט נישט גארנישט זאל זיין גוט פארן עולם מען זוכט נאר צו רייטן אויפן עולם און די רענטס. וואס ס'קאסט דא, און אז מ'האט פארדינגט פאר גוים ארום און ארום, איז געווען א מעפ וואס מ'האט ארויסגעלאזט נחמן בראך'ס הויז מיט דעם הויז, די גבירים האט מען ארויסגעלאזט, נאר די ארעמעלייט טארן נישט פארדינגען, און אזוי איז געגאנגען די גאנצע צייט מיט רשעות און נאכאמאל רשעות און נאכאמאל רשעות, ווי מ'האט געקענט סקרוען דעם ארעמען מענטש האט מען אים געסקרועט, און דער רב איז געווען דער שיינער איד, די קהילות ווען זיי האבן זיך געבויעט. כ'האב ענק שוין געזאגט זומער, איין א איד האט א באנגעלא קען ער נישט ארויסנעמען זיינס א קינד, פארוואס? ער האט פשוט נישט קיין פלאץ פאר אים. טאמער איז עס אבער א רב, ער בויט זיך צו יעדעס יאר ווען ער מאכט חתונה א קינד בויט ער צו דארט אינדרויסן אין קאנטרי נאך א צימער אויך אלץ אויף קהל'ס ספעיס, סאטמארע קהילה אויף די קהילה אה אז יעדער וואס האט א קעמפ א רציחה וואס זיי רייטן אויפן ציבור דאס איז וואס די נביא וויינט הוי רועי ישראל זיי פאשען זיי זיך אויס עניוועי דאס איז די ענין פון די אלע געלטער וואס דא טוט מען מען שענקט פאר אונז יעצט איז דא איינער עס הייסט מעט קאונסיל מעט קאונסיל איז מעטראפאליטען קאונסיל פאר אלע ארעמע אידישע צדקות למעשה זענען זיי די זעלבע זענען גארנישט ווערט די גאנצע ארגאניזעישען. זיי טוען די זעלבע זאך וואס האט מען טוט און וואס יעדער טוט. ס'דא איינער ביי די מעט קאונסיל וואס ער הייסט וויליאם ראפפויגל, א ראפפויגל, קיצור זיין סעלערי איז פינף הונדערט טויזענט דאלער א יאר, ער איז דער הויפט פון מעטראפאליטען קאונסיל אוו די דזשואיש פאווערטי, קיצור מ'האט אים ארויסגעווארפן פאריגע וואך ווייל ס'איז געווען א גרויסע אינוועסטיגעישן און מ'איז געקומען דערויף אז ער האט געמאכט אסאך זייער נישט לעגאלע זאכן, מיט אינשורענס קאמפאניס, באקומען קיקבעקס, און איך ווייס. פונקטליך וואס ער האט געטון איז אירעלעווענט, נאר דאס אז ער האט געטון וואס מען דארף נישט דאס איז קלאר.
אזוי ווי יעדער. יעצט, ס'איז אויכעט דא א גרויסע קאמפאני אין לאנג איילענד, א אינשורענס קאמפאני, סענטשערי קאווערידזש. זיי האבן געגעבן צענליגע טויזענטער דאלער אויכעט, חוץ דעם וואס זיי האבן געגעבן קיקבעקס האבן זיי געגעבן. פאר געוויסע קענדידעיטס אז זיי זאלן לויפן יעצט. די קאמפעני סענטשערי קאווערידזש איז איינער א פירער הייסט ער יאסי ראס איך געדענק ער האט געקומען ער האט געגעבן מיליאנען פאר אומאן מען האט געטיילט עסן ס'האט זיך געטוהן קען זיין זיי האבן דאס גענומען פון דעם געלט פון די מעט. קאונסיל, דאס טייטש מעטראפאליטען קאונסיל, מען האט אריינגערעדט אז עס זיצן דארט אידן און זיי האבן נישט וואס צו עסן, דערווייל דאס גאנצע געפארעכץ אויף אומאן איז, פאר א פאר פראצענט איז עס א ערליכקייט, דאס איבעריגע איז א שוואוילטא קאקאכאווייא, מענטשן האבן געלט פאר אלעם, עניוועי, עס איז נישט וויכטיג יעצט למעשה צו ער האט דאס געלט גענומען פאר אומאן אויכעט צו נישט, נאר איך געדענק איך האב אייביג געזאגט פאר דעם. און ס'איז געווען דארט צוויי פירער, איינער האט געהייסן נחום סאלארטש, א ברסלב'ער, און דער אנדערער האט געהייסן נתן מיימאן. א דאנק צו זיי איז נישט דא קיין כשר'ע מקווה אין אומאן, און א דאנק צו זיי איז נישט דא אסאך זאכן וואס וואלט געדארפט צו זיין. די זענען עגאיסטישע חברה, די האבן געזאגט אני ואפסי עוד. עניוועי, זיי זענען געווען זייער גוט מיט דעם יאסי ראס, ממילא האבן זיי געקענט מעניפולירן די כשרות פון אומאן אויך. כ'האב אים געזאגט, אין אומאן געט מען צו עסן נבילות וטריפות, נישט דא איין שטיקל כשר פלייש, זיי פלעגן אראפ נעמען דארטן דעם שוחט, דער וואס האט זיך אומגעקוקט, דער מייזעלס, דער ווייצענער זון, אבער איך האב געזען, ער האט נישט געקענט קאנטראלן דעם עולם, די גוים, ס'איז נישט דא קיין ליין, אזוי ווי ס'פארט אלעס אויף א טשעין, ס'איז אלעס אין דר'ערד דארטן, עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג למעשה. יעצט דער מיסטער ראפפויגל. איז געווען אמאל א עיד פאר מעיאר קאטש און ער איז אויך געווען אן אסיסטענט קאנטראלער פאר העריסאן גאלדען. זיין ווייב איז טשיף אוו סטעף צו דעם אסעמבלי ספיקער שעלדאן סילווער. א פנים זיי האבן אונז אפגעמל'עט פון אלע זייטן, גענומען די אלע צדקות, ווער ווייסט וואס זיי האבן געטון דערמיט, ס'איז אנבעליוועבל וואס מ'מאכט חוזק פון כלל ישראל. און דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם ווייל די גאווערנמענט געבט פאר אונז אסאך געלט. זיי האלטן אז אונז האמיר נישט גענוג, אונז לעבן מיר אין פאווערטי לעוועל, און אזוי ווי מען געבט פאר אלע אנדערע פאווערטי לעוועל מענטשן, געבט מען אונז אויך, נאר אונז ווייסט מען נישט דערפון, מען בא'גנב'עט אונז, און מען בא'גזל'ט אונז. אמאל האט אונז נאר בא'גזל'ט משה דוד נידערמאן מיט זיין ארגענעזעישן, היינט איז שוין דא נאך א גנב, ס'איז שוין דא, די סאטמאר ארוינים האבן שוין אויכעט היינט אן ארגענעזעישן, און אונז באקומען מיר גארנישט. יעצט, די אלע קירכעס, די גוי'אישע קירכעס, מיט די אלע פרייוועט סקולס, האבן אויסגעגעבן יעצט פאר די קינדער א נעפסעק זאל קענען גיין אין סקול, סופלייס, בוקס, און אלעס וואס די קינדער ברויכן האבן פאר סקול, דאס איז נישט וואס די קירכעס געבן, דאס איז א גאווערמענט פראגרעם, יעצט זאל איך וויסן, די חסידישע ישיבות האבן דאך אויך באקומען דעם פראגרעם? ווי איז די אלע זאכן וואס די קינדער דארפן האבן? א מאמע האט זיבן אכט קינדער צו שיקן אין סקול דארף זי האבן זיבן אכט נעפסעקס? פארוואס זעמער אונז אלע אזוי אויסגעשפילט פון יעדע זאך? די גאווערמענט גיבט אויך טויס פאר די קינדער מען זאל זיי האלטן ביזי, עדיוקעישענעל טויס, אונז דארפמיר גיין אלעס קויפן פאר ביטער בליטיג געלט? ס'איז נישט דא קיין שום עקספלענעישן פאר דעם אלעם, דאס איז טעקס פעיערס געלט פון מענטשן וואס האבן פארדינט געלט, און די גאווערמענט האט עס אלעקעיטעט אז דאס זאל זיין פאר העלפ פאר די טשילדרען, און אונז, נישט נאר מען געט נישט קיין העלפ, מען גנב'ט נאך אלעס, מען פארקויפט עס געהעריג אין אלע סטארס, און נאכדעם זאגט מען פאר די גאווערמענט יו סי, איך האב א קלין קאמיוניטי, איך וויל נאך האבן געלט פאר דעם. אזוי ווי זיי האבן געטון מיט משמרת הצניעות, זיי האבן געגנב'ט מיליאנען פון די גאווערמענט, און זיי האבן נאך עקסטארטעט פון יעדן געלט, און זיי האבן געשריגן צו די גאווערמענט איך האב א קלין קאמיוניטי, אנבעליוועבל, עניוועי יעצט קומט אלעס צוביסלעך ארויס. און ס'זעהט זיך אויס אז טשארלס היינס פליען ס'איז שוין ווידער געווען אין פאוסט די וואך אן ארטיקל וועגן אים מיט זיין רעכטע האנט וואשאן וויפיל קרימינאלישע זאכן זיי זענען באגאנגען די גאנצער ארטור אדעלע איז א אנדער די טעיבל דיעל ארטור אדעלע איז ברוך מרדכי'ס לויער איך האב געזעהן ווי ער לאזט ער לאזט דעם וויקטעם רעדן נארמאל שטעלט מען אפ און מען פרעגט און מען טוט אים קראס עקזעמינען ער האט גארנישט געטוהן ס'איז געפארן. פאר א מינוט האט זיך מיר געדאכט אז ער איז גאר די לויער פונעם וויקטעם, דערווייל ניין, זיי האבן געהאט אפגעשטעלט א מעשה אז זיי ווילן גיין און זיי ווילן אריינלייגן עפעס א פסיל אין דעם גאנצן דאקומענט, מען האט נישט איבערגעבן א דאקומענט, סטיוו ליטווין א דרייסיג יערעדיגער דעטעקטיוו טוירטי יערס אן די באורד, א טריפל עי דעטעקטיוו, אים וועט עפעס אויסלאזן און נאך וועט מען קומען שרייען ער זאל וואקן. און דאס האט ער טאקע געטון, נאכדעם ווען מען האט ארויף געשטעלט די בערל אשכנזי אויפן סטענד האט ער גראד געזאגט אז ברוך מרדכי זאל אוועק וואקן, יור אנער ער איז דיסטשארדזשד פארוואס ווייל די גאווערמענט האט עפעס געמאכט א פראבלעם, מען האט יעצט געכאפט אז טשארלס היינס האט א מענטש וואס ער האט געשאסן אן אף דוטי פאליסמען ניין מאל אויף טויט, ווייסט וואסער רציחה מוז זיין צו שיסן יענעם די ניינטע מאל, און דאס אכטע מאל, אה ס'בלוטיגט דאך אים שוין. און טשארלס היינס האט נישט אריינגעגעבן די פאפירן אן טיים און ער האט געוואקט. און אזוי האלט מען איין געוואויר ווערן וואסערע א פארברעכער דאס איז. ס'איז נישט געווען קיין לאו סיסטעם וואס שלמה המלך זאגט במקום המשפט מקום הרשע דאס איז געווען אין ברוקלין. איינער זאגט מיר ס'איז איבעראל אזוי. און ס'מוז נישט זיין איבעראל אזוי. ס'איז דא מענטשן וואס האבן רעספעקט פאר זייער דזשאב. אבער דער טשארלס היינס איז אזא פארברעכער געווען. ער האט געטון וואס ער האט געוואלט און ער האט אויפגערעגט יעדן. נישט נאר די אידן. ער האט אויפגערעגט די שווארצע. ער האט אויפגערעגט די פארטאריקענס. ער האט איינגעזעצט יעדן פאר גארנישט. סא אונז האפן מיר נאך נישט אז נאך פאר ער וועט לויפן וועט מען אים איינזעצן אויכעט, און טאמער נישט האפן מיר אז ער וועט פארלירן, אבער וואס דא האט זיך אפגעטוהן ס'איז ממש ס'איז אנבעליוועבל, סא עניוועי איז די גאנצע קעיס איז געווען אז דער אדיעלע האט דאס אנגעדרייט, און ווי קען אדיעלע טשארלס היינס? ער איז געווען אמאל אן עי די עי, און ער איז געבליבן זיין פאנד. לויער, ער פאר זיין פאנד טוט ער אלעס, און זיי ברענגען דא אין צייטונג יעדן טאג נייע שייגעץ שטיק וואס ער האט אלס געטוהן, נישט נאר מיט ברוך מרדכי, מיט יעדן, ס'איז ממש א שאנדע וואס דא איז פארגעגאנגען. און דער לויער, דער דערשאוויץ, אלען דערשאוויץ, זעהט שוין וואס דא איז פארגעגאנגען, ער געמיינט ער קומט צו א סטרעיט פארווארד קעיס, אה, ס'איז געווען אלץ אונטערן טיש, און ס'קען זיין ער האט געוואוסט, און ס'קען זיין אז נאט, ער האט געזעהן ער האט אזא ריזיגן קאנעקשאן, איז ער געקומען וואוינען אין ניו יארק. ווייל דא וועט ער קענען מעלקן געלט, שטעל דיר פאר ברוך מרדכי האט אים שוין ביז יעצט געמוזט באצאלן צוויי מיליאן דאלער פאר שור, און פאר אדיעלע האט ער געדארפט באצאלן, ס'איז מורא'דיג וואס דא גייט פאר, באט עניוועי. עס איז נישט געווען אינגאנצן קיין געהעריגער קעיס, דאס איז געווען אן אונטער די טישעדיגער קעיס, און עם כל זה קוק וואס ברוך מרדכי גייט דורך, און ער וועט נאך דורך גיין, און אונז האפן מיר אז ער וועט גיין זיצן אויכעט, און האפן מיר ער וועט זיך נישט קענען ארויס דרייען. איך הער זאגן ער האט באצאלט פאר דעם וויקטים האט ער יעצט באצאלט א סיוויל לאוסוט אכט הונדערט טויזענט דאלער, אבער דאס מיינט נישט אז טשארלס היינס קען אים יעצט באפרייען, ער דארף נאכאמאל דורך גיין דעם סיסטעם, און טשארלס היינס האט היינט מורא סיי ווי, און חוץ פון דעם ער איז אויפן וועג ארויס, עס זעהט זיך נישט אויס אז ער וועט אריין קומען נאכאמאל, סאו האט ער שוין נישט קיין ריזען זיך צו לעקן צו סאטמאר. באט עניוועי דאס איז געווען אונזער סיסטעם. מיט משמרת הצניעות, מען געט פאר קינדערלעך סקול סופלייס, און מען געט לאנטשעס, מען געט אנדערע זאכן, ס'איז ממש ס'איז א א שאנדע, מען זעט, איך גיי דאווענען, ס'איז ביי די לייברערי, אין פראנט פון די ברוקלין לייברערי דא אין דיוויזשאן ביי מארסי די טרייענגל, קענט איר זעהן ווי מען געט צו עסן פאר די חברה, וואס איז געווארן ליידער פון כלל ישראל? מען האט געזאגט אזוי, דו טארסט נישט דערציילן פאר די רעגירונג ווייל דו ביסט א מסור, איך מעג אויף דיר רייטן און טוהן וואס איך וויל, און טאמער וועסטו מסר'ן וועט איצעלע פימפ וועט ער ארויסשטעלן א גרויסן צעטל אין אלע גאסן אז ער איז אין חרם, און ממילא קענען זיי טוהן וואס זיי ווילן. כ'האב געטראפן די וואך איצעלע פימפ אין די גאס, ער זעהט אויס שרעקליך, ער זעהט אויס צו צושאסן. אבער כ'האב געזאגט איצעלע פּימפּ מעגסט שוין תשובה טוהן דו שייגעץ דו רשע דו דו האסט געוואלט אראפברענגען אז די קינדער זאלן נישט האבן קיין סעיפטי נישט איך בין זיך אין דיר נוקם די קינדערלעך זענען זיך אין דיר נוקם איצעלע דו'סט אפפייגערן ווי א דאגי מ'עט דיך לייגן ביי די חלקת הרבנים דארט ווי אלע נואפים זענען. עניוועי, יעצט דאס איז אונזער חרבן, מ'לאזט אונז נישט זאגן דעם אמת, טאמער איינער וויל ער גוט גיין זאגן פאר די גאווערמענט, זאגט מען ער איז א מסור, און מען דארף וויסן נאך א זאך, די זעלבע איז וועגן ארייננעמען קינדער און ארויסווארפן, מען ווארפט זיך אן מיט די קינדער אזוי ווי זיי וואלטן געווען א גארבידזש, און דאס טאר מען נישט צולאזן, אז מען נעמט נישט אן דיינע קינדער דארף מען פארן אויף אלבעני, און טאמער האסטו נישט קיין צייט, קאל דו די באורד אוו עדיוקעישן. זאג דערס א טשיילד אין די סטריט אדער קאל אפ די טשיילד אביוז, זאג ס'איז מיינס א קינד און מ'נעמט אים נישט אן, ער דרייט זיך אין די גאס. לאמיר אינוואלוון וויפיל מער ארגענעזעישאנס אונז קעמער כדי ס'זאל ווערן אין ארדענונג וואס שנעלער. און איך בעט יעצט אויך די אלע מנהלים מיט די מלמדים, ווארפטס ענק נישט אן מיט די קינדער, זיי זענען דער פיוטשער פון כלל ישראל, שטעל דיר פאר עסט ארויסווארפן א קינד און ס'קען גאר זיין ער איז א גאר א שידוך פאר דיינס א קינד, סאו יור רואינינג יור האול רעפּיוטעישאן, פארגעס נישט כלל ישראל איז איינס. אונז זענען מיר זייער לימיטעד, אונז קען מען זיך נישט משדך זיין מיט קיין גוי, און אפילו מיט אידן קען מען נישט מיט יעדן איד, מען קען נישט גיין צו א רעפארם איד צו צו א קאנסערוועטיוו איד וואס ער האלט נישט קיין שבת און האט נישט געהאלטן קיין טהרת המשפחה, סאו בעיסיקלי אזוי ווי ס'שטייט אויף די באסעס, ס'שטייט אז זאלסט נישט אריבער פארן ביי די סטאפ סיין וואו די באס שטעלט ארויס, שטייט א מורא'דיגע סלאגאן, די טשיילד דעט יו אר גאנא ראן אווער קען בי יארס, וועסט איבערפארן דיין אייגן קינד חלילה. ס'דארפן די אלע זאכן וואטשן, דו ווארפסט ארויס א קינד, עס קען גאר זיין א שידוך פאר דיין טאכטער וואס דו האסט אים ארויסגעווארפן אין די גאס און ער איז געווארן א באם, עס קען זיין א שידוך פאר דיין זון, און בכלל זעמער דאך אידן וואס אונז זעמער, אונז ווייס מען אונז זעמער רחמנים בני רחמנים, וואס ווארפסטו ארויס יענ'ס קינד, וואס האט דיר יענ'ס קינד געטון? און נאכדעם איז דא נאך א זאך. נישט נאר אז ס'קען זיין דו ווארפסט ארויס א שידוך פאר דיין זון, קען זיין דו הרג'סט אפ א גאון פון די וועלט אויך. געווען אמאל זייער א ווילד יונגל, און ער האט געלערנט אין חדר, און דער חזון איש האט געוואוינט דעמאלטס אין בני ברק, מען האט ארויסגעווארפן דאס יונגל, ער איז טאקע געווען א ווילד יונגל. בקיצור דער חזון איש האט געלאזט רופן דעם מנהל, און פרעגט אים פארוואס האסטו ארויסגעווארפן דאס יונגל? זאגט אים ער איז ווילד. זאגט אים דער חזון איש לאז מיך דיר עפעס זאגן, ס'איז געווען איין ווילנער גאון וואס ער האט איבערגעדרייט די וועלט, און ס'איז געווען איין בעל שם טוב הקדוש וואס האט איבערגעדרייט די וועלט, שטעל דיר פאר ווען מ'וואלט ווען ארויסגעווארפן דעם ווילנער גאון אדער דעם בעל שם הקדוש פון חדר, וויאזוי וואלט די וועלט היינט אויסגעזען? דו ווייסט דען וועלעכס קינד דו האסט יעצט ארויסגעווארפן? פאר אלל יו נאו דו האסט ארויסגעווארפן דעם ווילנער גאון אדער א פאטענטשעל ווילנער גאון און א פאטענטשעל בעל שם טוב הקדוש. און אפשר א פאטענטשעל איידעם אפילו. סא דאס איז זייער א האקעלע ביזנעס און טוה עס נישט. אונז געפין מיר זייער אסאך מעשות וואס אסאך רעבעס האבן ארויס געווארפן קינדער פאר גארנישט און אסאך מנהלים און זיי האבן אליינס נישט געהאט הצלחה נאכדעם מיט זייערע קינדער ווייל ס'איז השם צלך דער אייבערשטער פירט זיך ווי דיין שאטן. יעצט האב איך געוואלט זאגן זייער וויכטיגע נייעס.
לעיזער בערלאנד האט א זון נחמן וואס מען האט אים איינגעזעצט. די גאווערמענט זעהט אויס אז זיי האבן נאכגעקוקט די עמותה, דארט דרייט זיך צענ, עמותה מיינט א נאן פראפיט, דארטן דרייען זיך צענליגע מיליאנער דאלער, די מאפיא איז דא אינוואלווד מיט אלעם, און זיי האבן איהם איינגעזעצט, און קודם גייען זיי האבן אינוועסטיגעישאנס, דערווייל האבן זיי שוין געזאגט פאר די אינטערפאל אז זיי ווילן האבן דעם לעזערן אין ארץ ישראל, זיי וועלן איהם טרעפן, זארגטס זיך נישט, זיי האבן אייכמאנ'ען אויך אויפגעפיקט פון א שיף מיט אינטערנעשאנעל וואטערס, וואס האבן זיי געטוהן? זיי האבן צוגעברענגט א זונה איז זי געפארן אויפן אינטערנעשענעל וואסער מיט אים און וואנס הי וואס אווער די מייל א מייל נאכן א יבשה געהערט פאר דעם לאנד איינמאל זיי זענען געווען אריבער האבן זיי אים דארטן געקייטלט און זיי האבן אים פארדראגט און זיי האבן אים געטראגן ביז ארץ ישראל יעצט לעיזער האט דאך אויך צוטוהן מיט זונות ער איז דאך אוועק געלאפן וועגן זונות סא גייען זיי אים צושטעלן אפאר מאראקאנער זונות זיין ווייב איז אויך א מאראקאי. סא עניוועי, זיי גייען איהם טרעפן און ברענגען, אבער דערווייל פירט ער דארטן א שיין געשעפט, ער האט זיך אפגעקויפט א ווילא דארט, און ער איז געפארן אויף די שווייץ איז ער געפארן ארויס נעמען אפאר מיליאן דאלער, עניוועי, ער האט אנגעזאגט די חסידים אז זאלן נישט קומען אויף מאראקא, און ס'איז זייער גוט ווייל טאמער זיי, דארט איז דא זייער אסאך זנות, און טאמער דער איד העט וואוינען מיט אן אראבקע, כאאאאאאאאא, העמ זיי איהם געבן א מעסער אין בויך און אין הארץ, ער האט געזאגט זאלן אלע פארן אויף צו ר' נחמן, און ס'איז זייער גוט. זאלן פארן צו ר' נחמן. יעצט האלט שוין פאר ראש השנה, איך זאג די אלע וואס זיי פארן אויף צו ר' נחמן און היינט נעמט מען שוין מיט פרויען אויכעט, ס'איז שוין ממש א חרבן דארטן, די ספרדים, די פרענקען, נישט ספרדים, ס'איז דא וואוילע תמימות'דיגע ספרדים, ס'איז דארטן די ביליגע פרענקען, זיי מאכן דערפון א גאנצע חוויה, זיי קומען דארטן דירעקט זינדיגן, ס'האט מען מסביר געווען פאר אפאר יאר צוריק, האט מיר א פרענק מסביר געווען אזוי, אין ארץ ישראל קאסט אים א זונה אזויפיל געלט, און אין אומאן קאסט אים א פעק. פושקע ציגרעטלעך מיט צען דאלער. זאגט ער קאסט די שפעזן פיר פינף הונדערט דאלער קען איך גיין דא פאר וויפיל איך וויל און איך קום נאך אויס ביליגער. איר זאלט וויסן רבותי איך רעד מיט ענק אופן ווערי אופן א גרויס חלק פונעם עולם פארט פאר זנות און פאר מאכן א לעבן זיי האבן גארנישט קיין שייכות מיט ר' נחמן זיי קומען אפילו נישט צו צום ציון ווען איך האב דארט געארבעט איז געווען אזאלכע חברה זיי פלעגן גיין ס'איז דא דארט א שיינער האטעל נישט א היימישער לעבן סופיא די פארק און דארטן דרייען זיך די זונות. זענען אינגאנצן נישט געקומען צו ר' נחמנ'ן דאווענען, זיי האבן נישט געוואוסט וויפיל טעג ס'איז שוין דורך, צו איין טאג צו צוויי טעג, איינער זאגט מיר, איך בין דאך אן ארץ ישראל'דיגער, איך האלט דאך נאר איין טאג ראש השנה, ער האט אפילו נישט געוואוסט אז אין ארץ ישראל האלט מען אויך צוויי טעג ראש השנה, סא זיי פארן דארטן מאכן א לעבן, און זיי שלעפן מיר אוועק איינער דעם צווייטן, און ס'איז ביטער דער מצב, איך בעט יעדן איינעם, אז דיין מאן וויל דווקא פארן, פאר מיט מיט אים, זיי זאגן זיי לאזן נישט?
אז זיי זאגן זיי לאזן נישט פרויען. זאג דעמאלטס קען מיין מאן אויך נישט קומען, ער וויל זיין מיט א ברסלב'ער מנין, אלץ אויף ארץ ישראל, דארט איז כאטש א נארמאל לאנד, איך זאג נישט מען זאל גיין, איך בין מורא'דיג ברוגז, אבער מען פארט אויף מירון, צו מען פארט אויף ירושלים און דאס ווייב פארט מיט, איז אביסל אנדערש ווי מען פארט סתם צו צולאזן, אויסער דעם איך האב נישט, איך בין נישט קיין שונא פאר ברסלב, איך האב פאר זיי אסאך געארבעט אן א געלט, נאר ס'איז דא פון ר' אברהם בר' נחמן איז דא אז נאכדעם וואס ס'איז שוין דא ארץ ישראל, דארף מען שוין נישט פארן אויף אומאן, דאס גאנצע וואס איז געווען פארן אויף אומאן איז געווען צאמצונעמען אלע אידן פון רוסלאנד, פון אוקריינע, פון די אלע אנדערע שטעט, אבער איינמאל אז ס'איז שוין דא ארץ ישראל, פון ארץ ישראל דארף מען זיכער נישט ארויספארן. ווייל עניוועי אלע תפילות גייען דאך דורך דורך ארץ ישראל, ס'איז געווען די רוסישע אידן זענען געווען צעווארפן איבעראל, האט רבי נתן איינגעפירט א מורא'דיגע זאך אז מ'זאל דארט דאווענען ראש השנה, דאס קומען צום ציון ערב ראש השנה האט גארנישט קיין שייכות מיטן דאווענען ראש השנה, מיט אנדערע ווערטער, טעארעטיקלי קען מען זיין ערב ראש השנה אין אומאן און צוריק אהיים פארן ווי מען וויל, אויף ארץ ישראל קען מען זיכער אנקומען אהיים, אויף אמעריקע איז שוין שווער, אבער מען קען אויך, איך בין אפאר מאל געווען ביינאכט ראש השנה, איך האב אויסגעזאגט תהלים, איך האב געזאגט תיקון הכללי און איך בין שוין געווען אינדערהיים דא אין אמעריקע אויף ראש השנה, סאו דאס צאמקומען. דער קיבוץ, דאס איז א זאך בפני עצמו, מען זאל צאמנעמען אלע אידן. יעצט דער קיבוץ פלעגט זיין אין פוילן, ער פלעגט זיין דארטן ביי מהר"ם שפירא אין בית מדרש, דער מהר"ם שפירא האט מיטגעדאווענט, ער איז געווען א ברסלב'ער חסיד, דער מהר"ם שפירא האט זייער שטארק געהאלטן פון ברסלב, איז ווארעמע דאווענען מיט אלעם, איז למעשה. דאס פארן ערב ראש השנה איז איין זאך, און דאס זיצן דארטן און וויילן צוויי דריי טעג ראש השנה מיט א שבת און נאכדעם נאך א טאג ביז מען פארט אהיים, דאס איז סתם. פוסטע מעשיות! פוסטע מעשיות! און ס'איז אויף אזוי פיל אז ס'ברענגט יעדעס יאר שלעכטס. אויכעט כ'האב ענק שוין געזאגט אפאר יאר צוריק כ'האב געשריבן א בריוו און כ'האב געזאגט פאר א יאר אויכעט מ'האט נישט געפאלגט א בחור איז געגאנגען אין ים דארטן און דארט איז דא א לעיק די לעיק איז זייער דעינדזשערעס ער האט אין זיך ערד און מ'טרעט אריין נאכדעם ביסטו פיניש און ער איז אויך זייער קאלט ווייל דארטן איז שוין קאלט אין אלול, אזוי אז מען קען זיך נישט כאפן דעם אטעם, איז דא געווען נעבעך, א בחור איז געשטארבן, און חוץ פון דעם ס'איז נישט צניעות'דיג ווייל יעדער זעהט ווי מען טוט זיך אויס אין פאבליק, דאס איז אלץ זאכן וואס איז נישט אויסגעהאלטן מיטן גדר הצניעות, סאו די אלע זאכן מוז מען זיין אוועיר און פארטיג, שוין, און מען דארף אויך וויסן דא אין אמעריקע. ס'קומען די געשטופטע בתי מדרשים, סאטמארע בתי מדרשים, אנדערע בתי מדרשים, מען שטופט זיך! שטופסט דיך אויף וואס? ווילסט דיך אריינשטופן אין א בחור, הא? ווילסט אויספאפן אז דו ווילסט זען דעם רעבין שטופסט דיך אריין אין א בחור? אדער דו שטופסט דיך א בחור אונטער דיר שטופסט אים אריין דיין פיס צווישן זיינע צוויי פיס? רבותי ווען ס'איז א געפאקט בית מדרש זאלסטו נישט גיין דארט זאלסט נישט לאזן דיינע קינדער גיין, קודם האב איך געארבעט אויף מקוואות כ'האב געארבעט אויף בתי מדרשים אויכעט אבער נישט אזוי שטארק ווייל מקוואות איז געווען א גרעסערע סכנה. יעצט וויל איך ענק זאגן, די אלע טונקלע שילן און די אנדערע שילן אפילו ווען ס'איז ליכטיג אז מען פושט זיך, די אלע פארענטשעס, אזוי ווי דו קוקסט אן, אינדערהיים זאגט מען איז אויך געווען פארענטשעס, געשטאנען אפאר אלטע אידן און יעדער האט געפעיסט דעם טיש, און נישט אז ס'איז נישט געווען גענוג פלאץ האט זיך יעדער געשטעלט אין די זייט און איינער האט זיך אריין געשטופט די ערווה אינעם צווייטנס אונטער, נא נא נא נא נא, דעטס אלל דעדלי ראנג, און אז מען האט עס געטון איז עס גענוג אן עוולה, גענוג א גרויסע פארברעך. איך הער זאגן אז ר' מאטעלע איז יעצט ווילד געווארן, איך הער מ'האט געבויעט אן אים, מ'האט געבויעט די גרויסע מקווה דארט, און העכער דעם ווארט מען צו פירן טיש, סרוליק וויל זיך ערלעדיגן אז ער זאל פירן טיש, יעצט אויב עטס געדענקט האב איך געזאגט אז דער'ס נאו ריזען פארוואס סרול האגער זאל בויען אויבן צו פירן א טיש, ער קען פירן טיש אין די מקווה, ער איז דאך א חזיר א מנוול. דאס איז זיין פלאץ, פיר טיש אין א מקווה. עניוועי, הער איך רב מאטל האט געזען מען האט געבויעט, ער איז זייער גערעגט געווארן, ער האט געזאגט ער גייט נישט אריין דארט פירן טיש, נו גארנישט, ער איז דאך א ווילדער מענטש, היינט אזוי מארגן אזוי, מארגן וועט ער זיך נאך צוכאפן. כ'האב אמאל געזאגט, איינער האט געזאגט רב מאטל איז אזא צדיק ער וויל נישט אריין קומען צום טיש, ער מוז נאר, זאג איך, כ'האב נישט געזען קיין שום רבי זאל אריין קומען מיט א פאליס מיט קייטלעך, אלע ווילן זיי, זיי ווילן דיר נאר איינרעדן דו זאלסט מיינען ער וויל נישט. סאו יעצט זאגט ער ער וועט נישט גיין דארט פירן טיש, אה ווען ס'וועט קומען דערצו וועט ער מסתם יא פירן טיש, קענסט דאך אים, סרול האט אים אלעס פארדרייט די קאפ האט ער אים דא אויך פארדרייט די קאפ, אבער דאס ווייזט אז דער רבי איז נישט אין קאמענד, סרול הגר המצרי טוט וואס ער וויל, קאלט מיך איינער אן עטס מוזט פארשטיין, נישט רעד מער אויפן רעבן, סרול הגר האט דיך באגראבן אנעם רעבן דאס וואס ער האט געזאגט די טאטע האט געזאגט דאס איז א ליגן, און במילא האסטו נישט מיט ר' מאטעלע כ'על, קודם לאמיך דיר מסביר זיין דא איז דא צוויי מלחמות איינס איז מיט סרול הגר המצרי וואס ער איז א פעדאפייל א חזיר ער האט אנגעטאטשט א פרוי בהוד יפיו און זי ליידט נאך היינט פון דעם און ער איז א מוהל און היינט גייט ער מיט א שומר דא איינער וואס ער גייט מיט אים מיט, הייסט עס הייסט עס ער איז זיין דרייווער, און איך הער זאגן אז דער שומר קומט שוין אליין צו קוקן קינדער און ס'טויגט שוין מיט אים אויך נישט, אזוי האב איך געהערט זאגן. בקיצור, למעשה, דאס איז איין מלחמה. די צווייטע מלחמה איז, ר' מאטעלע האט מיך ארויסגעשטופט מיט צוויי הענט, אן אלטער קראנקער צובראכענער איד איז אראפ אליין פון בענקל מיך ארויסצושטופן, ווען איך האב אים געזאגט אז די מקווה האט א שאלה פון א פסול דאורייתא, האט ער מיך ארויסגעשטופט מיט ביידע הענט, ביז ארויס צו די טיר. און אז א מענטש קען דאס טון, וויאזוי זאל איך אים גלייבן אויף אלע אנדערע זאכן? וואסערע נאמנות האט שוין היינט דער מענטש? איך רעד שוין נישט דאס וואס ער האט געטון אנדערע זאכן, ער האט געזאגט פאר יענקל לאקס זאלסט אונטערשרייבן אלעס פאר מיין זון אהרן האגער, אהרן האט יעצט פארלוירן דעם בילדינג ס'קאסט מיליאנען, ד א דער אייבערשטער צאלט דאך יעדן צוריק, אבער נעווערדעלעס, איך רעד יעצט נישט פון דעם, איך רעד א י ד ד איך רעד פון יעדע אנדערע זאך וואס ער טוט, וויאזוי זאל איך דעם מענטש גלייבן, שטעלט זיך אויף די פרענקפורטער ס'איז נישט כשר, מארגן איז עס יא כשר, ס'איז נישט, ס'איז יא, דער עירוב טעם, עקומות, דער מענטש איז סאו מעסד אפ, עניוועי. און ער איז נישט היינט אזוי ווייל ער איז אויף דער עלטער ער איז אלץ אזוי געווען הי קודענט הי דידענט העוו די רייט טיים אוו דעי עניוועיס דאס איז יעצט נישט וויכטיג סאו איך בין אויף ר' מאטעלען עקסטערע ברוגז ווייל ער האט געוויסט אז ער נוצט א פסול'ע מקווה און אפאר וואכן שפעטער בין איך געפארן אויף ארץ ישראל זאגט מיר ר' מאיר בראנדסדארפער אז סרול האגער מיט ר' מאטעלען זענען געזעסן אויפן טעלעפאן זיי האבן געפרעגט צו נחום ראזענבערג איז גערעכט אז מען האט אונטערגעלייגט נייע זפת צו ס'איז כשר צו נישט האט ער געזאגט איך האב אים געזאגט ס'איז נישט כשר ס'איז דא תשובה מנחת יצחק און ס'איז דא נאך א תשובה האט ער געזאגט, איך דענק נאר נישט ווי, אבער איך האב א דריטע תשובה אין יגל יעקב, פונעם פריעריגן מישקאלצער רב. איז על כל פנים, למעשה האט ער אים געזאגט מ'דארף עס פאררעכטן, האבן זיי אים געפרעגט נו וואס איז מיט די אמאליגע טבילות, ווייל די הארץ האט אנגעהויבן צו קלאפן, האט ער ר' מאיר געזאגט, אויף די אמאליגע טבילות דארף איך דאך יעצט נישט רעדן, וואס זאל איך יעצט אריינגיין, קודם בוי' א נייע מקווה. קיינער טרויט זיך דאך נישט צו נעמען קיין אחריות אויף דעם, גייען זאגן אז א גאנצע שטאט איז געגאנגען אין א פסול'ע מקווה צוויי און דרייסיג יאר, סאו איך בין אויף אים ברוגז, ס'האט גארנישט צו טוהן צו ישראל האגער וועט יא פירן טיש אין מקווה, צו ער וועט פירן טיש אויבן, צו מ'וועט יא בויען אויבן, צו מ'וועט נישט בויען אויבן, צו ער האט יא אונטערגעשריבן אויפן חרם, צו ער האט נישט, צו ר' מאטעלע האט אים יא געזאגט ער זאל אונטערשרייבן צו נישט, וואס ר' מאטעלע איז דער גרויסער בר דעת וואס אז ער האט געזאגט ווער איך נתפעל. ווען ר' מאטעלע וועט זיך אראפזעצן מיט מיר און איך וועל אים דערציילן וואס גייט היינט פאר אין וויזשניצער תלמוד תורה אין מאנסי וועט ער ער הי וואודענט בעליוו איט און ווען כ'וועל עס אים איבערווייזן ווייל איך באקום דאך מעסעדזשעס פון טאטעס ווען איך וועל אים אלעס איבערווייזן וועט ער זיך שטעלן אויפן קאפ ס'וועט אים מורא'דיג וויי טון. יעצט, אין ארץ ישראל איז דא אויכעט א משמרת הצניעות אין גער. כ'האב אים שוין געזאגט אז די גערער רבי האט געזאגט די שילן גייען זיין צוגעשפארט. איז דא דארטן איינער וואס ער הייסט אברהם בנימין זילבערבערג און ס'איז געווען א גרויסע אסיפה פון די גערע ועד החינוך און בקיצור מ'האט דורך גערעדט אלע פראבלעמען וואס ס'גייט פאר און זענען געקומען צו די קאנקלוזשען אז איין בחור פארן צווייטן צו אפילו א יונגערמאן פארן צווייטן זאל נישט געבן די האנט אפילו נישט קיין הענדשעיק אויך נישט פארוואס ווייל און נחום ראזענבערג'ס טיארי, קודם געט ער אים נאר א הענדשעיק, ער געט אים א שלום עליכם, און ער לייגט זיך מיט זיין הענט מיט יענעם'ס ביז'ן אותו מקום, ביז די ערווה, און אזוי ווערט מען פרענדלי. טאמער אבער געב איך דיר נישט קיין הענדשעיק, שטיי איך ווייט פון דיר. ס'איז א מורא'דיגע דורכפיר, טאמער גייט די גערער רבי דאס דורכפירן, איר הערט, אויף דעם אליין איז כדאי געווען ער זאל זיין גערער רבי, ווייל היינט כאפט שוין יעדער וואס דא גייט פאר, נאר וואס. דער אלטער גערער רבי האט געארבעט אויף ענייני קדושה, דאס רעדט מען דער בית ישראל, און די תלמידים זיינע, אברהם בנימין זילבערבערג מיט אנדערע, זענען אינגאנצן ווי מען זאגט פאר איט, סאו דעי דאנט קעיר הו וואס די וואן, ווער ס'האט עס ארויסגעברענגט אין די גאס, צו ער הייסט נחום ראזענבערג, צו ער איז אין חרם, צו נישט, איטס העפענינג און מען דארף זייער וואטשן, און ווער שמועסט נאך? אין גער א בחור זאל זיך אריינשטופן אין א צווייטן בחור, א קלאוס אפ, צו לייגן זיינע פיס צווישן יענעם בחור'ס פיס, נאנאנאנאנאנאנא, דעט דאז נאט העפן, טאטשן יענעמ'ס ערוה נישט נאר מיט די הענט, מען טאר נישט מיט די פיס אויך נישט, דאס הייסט א נואף ביד און א נואף ברגל, אין די גמרא אין מסכת נדה דף י"ג עמוד ב' ערגעץ. יעצט די גערער בחורים האט מען נאר ערלויבט אז זיי מעגן געבן שלום עליכם, זיי מעגן זיך טאטשן די פינגער טיפס, נאר די פינגער טיפס איז שוין צי איך מיך צוריק, אבער למעשה זאגן זיי די ועד החינוך אז ס'איז בעסער זאלן זיי בכלל נישט, זאגט שלום עליכם, און מען מאכט מיט די הענט פון ווייטענס שלום עליכם עליכם שלום. ס'איז מורא'דיג, איך זאג אייך די וועלט קומט צו א קאנקלוזשען אז אונז זעמיר געווען אין דר'ערד ביג טיים. מען האט אויכעט אינסטראקטעד אלע תל, די מנהלים און די מלמדים אז זיי זאלן זאגן פאר די קינדער אז זיי זאלן זיך נישט טאטשן אויך נישט. יעצט למשל דער רב זילבערבערג וואס ס'פירט די אלע גוטע תקנות האט אויך געזאגט אז מ'טאר נישט קישן די ציצית ווייל א יונגעל זאל נישט וויסן וואס דאס הייסט קישן, דא האלט איך אז ער איז. הי גאוס וועי אוט, דאס איז דאך א משוגע. און כ'געדענק ווען די מלמדים האבן אנגעהויבן זיך צו שלאגן מיט מיר, איך האב געטענה'ט אז מ'טאר נישט טאטשן קיין קינדער, זאגן די מלמדים אונז מוז מיר געבן א האג און א קיש פאר א יונגל, האב איך געזאגט דו מוזט נישט, די ליבשאפט וואס דאס קינד ווארט פון דיר איז נישט א האג מיט א קיש, די ליבשאפט וואס דאס קינד ווארט פון דיר איז צו זאגן א גוט ווארט. ס'שטייט דארטן אין מדרש, רבי שמעון בן יחאי זאגט, מהו בעיטרה, בעטרה שעטרה לו אמו, זאגט ער, אז כנסת ישראל איז געווען אזוי געליבט פארן אייבערשטן אז קודם האט ער זי גערופן בתי, נאכדעם אחותי, און נאכדעם אמי, יעדע איינער איז אן אנדערע מין ליבשאפט, דיין מאמען עסטו נישט גיין קישן אזוי ווי דו עסט קישן דיין טאכטער. היינט טאר מען קיין טאכטער אויך שוין נישט קישן ווייל יעדער איז בחזקת פעדעפייל, אבער כ'זאג נאר סתם ווען ס'איז נאך געווען א נארמאלע וועלט, און א שוועסטער עסטו נישט געבן אזא קיש ווי דו געסט פאר דיין טאכטער, סאו דאס איז אנדערע מיני קישעכצער, דער מלמד זאל נישט פארדרייען א קאפ, דאס קינד וויל נישט פון אים א קיש, דאס קינד וויל נישט פון אים א האג און ער זאל אים אויפהייבן, ער וויל פון אים א גוט ווארט. סאו עניוועי, יעצט זעה איך אז דער זילבערבערג האלט אויכעט מיט מיר. ער זאגט א מלמד, א קינד טאר אפילו נישט וויסן פון קישן, אבער דאס פון קישן א ציצית איז שוין מפריז על המידה. און מ'עט נישט טארן קישן תפילין אויך נישט און א ספר תורה אויך נישט. און דער אמת איז קען זיין ער רעדט בצניעות. די ציצית מיינט ער פשוט ווייל די מלמדים פלעגן ווייזן די קינדער וואו די ציצית זענען כאילו דאס קינד האט נישט געוויסט. פלעגן זיי אזוי אנכאפן און ווייזן און טאטשן און שפילן זיך מיטן. ביז די ציצית איז אהערגעקומען. סאו קען זיין די תפילין וועט זיין אנדערש. נאכדעם וואס כ'האב געזאגט פאריגע וואך צו פאר צוויי וואכן וועגן אים, ער האט געהאט א מיטינג עפעס א אינגערמאן האט געזאגט אז זיין ווייב איז זייער א שיינע און זי געפעלט אים און ער האט הנאה פון קוקן אויף זיין אייגענע ווייב. א אינגערמאן אויף זיין ווייב, נישט אויף זילבערבערג'ס ווייב. האט ער געזאגט ווען ער קומט אהיים זאל ער איר אנטון א פעמפער אויפן. בנים, און זאגן, איך טאר נישט קיין הנאה האבן, דאס איז א משוגעת, ווייל אין שלחן ערוך שטייט אז אפילו בימי נדתה שטייט בקושי התירו לה להתקשט בימי נדתה כדי שלא תתגנה על בעלה, און אז דער אינגערמאן האט א הנאה פון זיין ווייב איז דאס די בעסטע זאך וואס ס'קען זיין, און דער זילבערבערג האט נישט ארויס די וועלט קלאר, ער כאפט נישט אז מ'קען היינט זיך נישט מיט די אינגעלייט צופיל אנשטרענגען ווייל דער סוף גייען זיי ערגעץ אנדערש. כ'האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם. סאו איך האלט אז מיט די זאכן בין איש לאשתו האט ער נישט קלאר ארויס די זאך. קען זיין ער האט קלאר ארויס נאר ער האלט אנדערש אבער עס מיינט נישט אז ער איז גערעכט. ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן צופיל אנשטרענגען די אינגעלייט האבן זיי ווי צו גיין. א פרוי קען היינט נישט סטראשען א מאן כ'על דיר נישט געבן עונה ווייל ער לאכט זיך אויס. ער דאנקט דעם אייבערשטן אז זי זאגט אים אז זי געבט אים נישט האט ער א היתר צו גיין ווי מ'טאר נישט. ליידער. סאו דאס איז א טיפשות צו זאגן מ'זאל צודעקן די ווייבער, ער האט הנאה זאל ער הנאה האבן, אבי ס'איז זיין ווייב אבי ס'איז נישט יענעמ'ס, באט אויסער דעם מאכט ער א גוטן דזשאב, און איך האף אז די גאנצע וועלט, איך האף די בעלזער האט עס אויך אנעים אנצונעמען, אבער די בעלזער האט א פראבלעם ווייל ער מוז דעמאלטס ארויסווארפן די פירערס, די פירער בראדערס, די פאר פארע בראדערס מוז ער ארויסווארפן, און ער דארף אפשר ארויסווארפן זיין זון אויכעט, אהרן מרדכי'לע, ממילא. וועט ער ענדערש נישט טוהן גארנישט. פיין יעצט זעמיר צוריק קומען. יעצט דער זילבערבערג האט געזאגט אז מ'עט טוהן די אלע תקנות עט דעס ברענגען אז סעט זיין קדושה ביים צוקונפטעדיגען דור ווייל וויאזוי סאיז געווען ביז יעצט זעמיר געווען אזוי אויף צרות רבותי איך האב א קאזין וואס ער שרייט נחום ראזענבערג ווייסט נאכנישט פֿינף פראצענט אבער היינט שרייט ער שוין אן אנדערע זאך אויך ער זאגט אז ער ענפערט די שומרים'ס טעלעפאון, ס'איז געפאלן זנות, ס'פלעגט זיין יעדן טאג פינף קאלס, ס'איז געפאלן זאגט ער, ס'איז דא אפשר איינמאל אין צוויי אדער דריי וואכן עפעס א קאל, און נאכנישט קיין ממש א רעיפ נאר א בחור האט געפאנלט ער האט געוואלט טאטשן א מיידל, ער האט מיט איר גערעדט פרעש, ער זאגט קיינער העט עהם נישט זאגן אז נחום ראזענבערג איז נישט גערעכט, ער זאגט ער רעדט טאקע אויפן וויזשניצער רבי'ן. איך בין א גרויסער וויזשניצער חסיד שרייט ער, אבער איך קען גארנישט טוהן, דע מען פרוווד היז פוינט און מ'האט געמאכט תיקונים איבעראל, ער האט אויכעט געמאכט נאך א תקנה, און דאס איז אונזער הייליגן רעבינ'ס תקנה, איך האב שוין גערעדט דערפון אפאר מאל, דער הייליגער דברי יואל האט געזאגט, הערט אויס א ווארט פון דברי יואל, דער דברי יואל האט געזאגט מ'זאל נישט אויפהייבן קיין חתן, איך געדענק ווען אהרן. נישט מער געדאכט איז געקומען חתונה האבן אויף ארץ ישראל, האט מיך וויזשניצער רבי געשיקט דער אמרי חיים צו פרעגן אלע קפידות וואס עס איז דא אין סאטמאר, ווייל ער האט נישט געוואלט, דער אמרי חיים איז געווען זייער א וואוילער מענטש, אויסער זיין צדקות איז ער געווען א וואוילער מענטש בין אדם לחבירו, ער איז געווען אזא ריזשינער טייפ רבי, פול מיט איידלקייט. האט ער מיך געשיקט איך זאל פרעגן דעם סיגוטער, איך פארשפאר ענק צו זאגן אז דער סיגוטער איז נישט געווען נישט קיין סאטמאר ווייל מ'האט געשיקט פון אמעריקע שליחים און קיינער זאל אים נישט אריינלאזן סאו איז ער געגאנגען צו איין א איד אין וויזשניץ האט אים געגעבן זיין דירה עניוועי האט ער געזאגט דער סיגוטער רב האט מיר דעמאלטס געזאגט זאג אז סאיז נאר דא איין זאך וואס דער רבי האט זייער מקפיד געווען אז מען זאל נישט אויפהייבן א חתן פארוואס זעהט אויס אונזער הייליגער רבי ווען איך טראכט פון דעם רעבן. אדער איך רעד פון דעם רעבן, ער קומט מיר ממש שמחה אין די אויגן, דער איד איז געווען אויסגעטוהן פון די וועלט, עס האט מיר דערציילט א תלמיד, דער רבי האט פארציילט, דא אין אמעריקע, נאך פון די אלטע תלמידים פון תש"ז, תש"ח, האט דער רבי געזאגט ווען איך האב פארלוירן די ערשטע רעבעצן, האב איך מיך געפירט מיט אזא קדושה און מיט אזא פרישה, אז איך וויל עס ענק אפילו נישט פארציילן. הער וואס דא טוט זיך, דאס איז געווען אונזער רבי, קדושה און פרישה, אויסער דעם ס'איז געזעסן א גאנצע נאכט מיט די פיס אין קאלט וואסער און געלערנט, אבער ער האט זיך געפירט מיט קדושה און פרישה, זאגט ער, און דא אין אמעריקע, אזוי האט דער רבי געזאגט, און דא אין אמעריקע זיץ איך און איך ברענג אן די צייט, ער האט געמיינט צו זאגן, דער איד קומט אריין מיט דעם באדערפעניש און דער מיט דעם באדערפעניש, אבער למעשה האט ער צוריקגעשטעלט די קהילה אויפן שענסטן פלאץ, באט עניוועי. איז דער רבי געווען א איש קדוש מאוד, זעט אויס ער האט געוואוסט אז מען טאר נישט אריינלייגן די ערווה אין ערגעץ נישט ביי יענעם, אפילו אין דער קאפ, מען קראצט אן, מען קראצט זיך, מען ווערט א קישוי אבר, און נאכדעם הייבט מען אן צו קומען צו השחתה. דער רבי האט אלעס געוואוסט, יעדע ווי א שייגעץ שטיק האט ער עס אויסגער. הי ניו עווריטינג, און ער האט פראבירט אונז מונע צו זיין. אויסער דעם, אמאל שלעפט מען אויס דעם חתן, מען צושפרייט אים די פיס, און נאכדעם קען ער נישט האבן עונה מיט מיט די כלה. ס'איז דא אסאך זאכן אין דעם, ס'איז זייער א דעינדזשערעס זאך, איז דא אזאלכע וואס זיי הייבן אויף, די ליטווישע הייבן אויף מיט א בענקל, אבער בקיצור, אזוי האט מיר געזאגט דעמאלטס דער סיגוטער, דער ברך משה האט מיר געזאגט אז דאס איז אונזער איינציגע הקפדה, פיין, נאכדעם איך האב עס געזאגט פארן ברך משה האט ער מיר געזאגט יעצט גיי פרעג דעם אמרי חיים וואס איז די קפידות פון וויזשניץ, דער ברך משה האט געזאגט אונז האמיר איין קפידה, די שטערקסטע קפידה וואס איז. דא, אז אונז זאל מיר אויף גארנישט מקפיד זיין, און וואס דער מחותן וויל אזוי זענען מיר צופרידן, דאס איז געווען דער אמרי חיים. איז למעשה איז די גערע האבן יעצט אויכעט באשלאסן די זעלבע זאך, אז נישט נאר מ'טאר נישט געבן יענעם די הענט, מ'טאר נישט יענעם אויפהייבן אויך נישט, מ'האט באשלאסן אז מ'הייבט נישט אויף קיין חתן. סאו ברוך השם אבי דער עולם הייבט שוין אן. צו ריעלייזן אויף וועלכן ריכטונג מען דארף גיין, ס'ווערט ארדענונג, און איך האב הנאה די גערע גייען פירן, און דער גערער רב האט אסאך זאכן איינגעפירט, איינגעפירט מען גייט אויף חצור און מען גייט אויף אשקלון מיט אשדוד, און די גאנצע וועלט האט אים נאכגעטון, ווייל דער גערער רב דאס איז נאך געווען דער פריעריגער, פני מנחם, אנגעהויבן האט עס נאך ביים בית ישראל, זיי זענען לידערס, און אז זיי האבן געזאגט, א גערער רב האט געזאגט ס'זאל זיין צוגעשפארט די שילן, ניין טוירטי זאל נישט זיין א שיל אויף. נאך ניין טויער. טאמער האט די שול נישט געהאט א שלאס האט מען יעצט ארויף געלייגט א שלאס און מ'האט געשטעלט א גארד און איך האב ענק שוין געזאגט אפאר מאהל נישט יעצט שוין אסאך מאהל מ'קומט צו חתונה זעהט מען ווי זכרים מענער קישן זיך איינער דעם אנדערן מחותנים א שווער מיט אן איידעם דאס איז אזא מין שמיציגע הוללות פריצות ס'איז קיינמאל נישט געווען ביי כלל ישראל אזא זאך אפילו אין וויזשניץ מ'האט זיך געקישט דער רבי האט געקישט די אייניקלעך אלץ אויף די הענט הגם און ס'שטייט אז מ'זאל נישט קישן אויף די הענט ווייל דעמאלטס ווערט דאס קינד אן עזות פנים, אבער זעהט אויס זיי האבן געהאלטן אז אין פנים איז אסאך ארגער, איז דאס איז אויך א וויכטיגע זאך, איך רעד דערפון אסאך מאל און מ'דארף דערפון רעדן, כ'ווייס פרויען קישן זיך, אבער ווי קומט א מאן זיך צו קישן? און נאכדעם איז דא וויאזוי די קישן גייט, ס'איז דא אמאל געט א קיש אין די באק, ביי די ספרדים נאכדעם ווען מ'איז עולה לתורה טוט מען אים פרעיזן, איז קישט מען זיך בכלל נישט, דער לייגט זיך זיין באק אויף יענעמס, נאר די טשיק, נישט די מויל צו די מויל, ווייל די מויל צו די מויל איז דא אסאך פראבלעמס, קודם כל ווייסט דאך נישט וואסערע א חזיר יענער איז, ווייסט דאך נישט מיט וועם ער האט שוין געמאכט מציצה, און נאכדעם ווייסטו דאך נישט צו ער האט זיך אויסגעוואשן דאס מויל שבת אינדערפרי, האט זיך מורא אויסצואוואשן דאס מויל ווייל מען טאר דאך נישט נוצן קיין טוטבראש, אבער ליסטערין מעג מען נוצן, און עס שטינקט אוועק ווי א בית כסא. און עס קען זיין ער האט שוין געגעסן אויך אינדערפרי. און נאכדעם איז דא נאך א זאך, יענער קען האבן דזשערמס, דו ווייסט נישט אפשר האט ער עידס, אפשר האט ער אנדערע דזשערמס, אפשר האט ער הערפיס, סאו אפילו צו קישן דארף מען וויסן וויאזוי מען קישט זיך. קענסט זען די גוים אין די גאס ווען זיי האבן נישט חתונה געהאט און זענען נאך סקול מעיטס, איז געבן זיי א לייג די באק צו יענעמס באק און זיי געבן א מאך אזוי ווי א קיש, אבער זיי טאטשן זיך נישט מיטן מויל, די גרעסטע דזשערמס טראגט די מויל. און דא קומט אויף חתונות, מען קישט זיך און מען האגט זיך שוין אויכעט, ס'איז זייער מיאוס די אלע זאכן, און ס'איז א ירידת הדורות, סטייטש אז דו טוסט שוין דאס, וואס וועט שוין דיינע קינדער טון? עניוועי, סאו ברוך השם ס'פארט גוט, און פאר מיר אויף א גוטן וועג, אונז מאך מיר א קלין קאמיוניטי אז משיח זאל קענען קומען. יעצט, כ'האב ענק שוין געזאגט פאריגע וואך אז חזריה ראזענבוים, מ'האט איינער האט אים געוואלט הרג'נען, און ער וועט אים מסתם נאך הרג'נען, וואטש און סי. מ'האט אנגעקלאפט מאנדראוויטש אין די גאס, יעצט איז דא אזוי, משמרת הצניעות פון קרית צאנז האבן אנגעכאפט א מענטש און מ'האט אים אזוי באמקלט אז ער איז אויף א רעספירעיטאר. פארוואס? וואס האט ער געטון? גארנישט! ער האט געוואלט טשעפענען א פרוי און מ'האט אים אנגעמקלט. די זעלבע גייט נעבעך זיין מיט די אלע חזירים. מ'האט מאנדראוויטש'ן געשלאגן, חזריה ראזנבוים געשלאגן, ס'גייט זיין גוט. עניוועי. דעם דינסטאג ביינאכט זיבען איז געווען א דיבעיט צווישן טאמפסאן, דער וואס ער לויפט צו זיין דער דיסטריקט אטוירני פון ברוקלין, מיט טשארלס היינס. געווען אזא פלאפ פאר טשארלס היינס, ער זעט נישט אויס צו גוט. עניוועי, דער אייבערשטער וועט העלפן וועט מען אים קענען ארויסשיקן פון דארטן, און וועל מיר אנהייבן צו האבן א סעיף און א קלין קאמיוניטי. יעצט איז דא אין ארץ ישראל אויך געווען א פֿינף און פֿערציק יעריגער איד, א היימישער, האט געטשעפעט קינדער צען יאר צוריק, און מ'האט אים יעצט אויפגעפיקט, און דער ווער ס'האט אים איינגעזעצט וואוינט דא אין ניו יארק, ער איז פֿיר און צוואַנציק יאר אלט, און ביי אין ארץ ישראל איז נאכנישט פעסט סטעטשוט אוו לימיטעישן, מ'האט עס פארגעלענגערט ביז טירטי עיט, און ער טענה'ט אז דער מענטש האט מיט אים געטון אין א מקלט, אין בית מדרש, אין א סווימינג פול. און אין די מקווה, און אפילו ביי אים אינדערהיים האט ער מיטן געטוהן כל דבר אסור. מען דארף דאס אלעס זייער וואטשן. שיקט די קינדער נאך שווימען ביז ראש השנה אין סווימינג פולס אדער אין דעם ים, געשעהן די אלע זאכן ענד יו העוו טו מעיק שור אז דיין מאן גייט מיט. יעצט אין דעטרויט די פאליס זענען נישט געקומען גענוג שנעל, א מיידעלע פון פופצן יאר איז געגאנגען אין די גאס, און זי איז א דאונס סינדראם, מיט די הייבט מען דיך אן, איז געגאנגען איינער האט זי גערעיפט אין די גאס, בקיצור די חברה האבן נישט געווארט אויף פאליס, זיי האבן געכאפט דעם ווער ס'האט זי גערעיפט, און זיי האבן אים אזוי אנגעקלאפט און אזוי צוצושלאגן אז זיי האבן געמאכט דעי מעיד די דזשאב אן דעיר און, און וועגן דעם וויל איך ענק זאגן רבותי טשעפעטס נישט מער מיטן סיסטעם, ווייל די ארגסטע איז נישט אז דו'סט קומען אין קאורט, מען קען דיך נאך גוט אנמאכן. דער זכריה ראזענבוים איז א לייף לייף טרעטענינג עניוועי בקיצור מען האט אנגעכאפט דעם רעיפיסט און מען האט אים געמאכט פאר קריפל סא איך וויל ענק זאגן רבותי נעמטס עס נישט מער גרינג די פאנישמענט איז שוין דא דער גבא דיליה האט זיך אנגעהויבן שוין יעצט קען מען ארויס לאזן די קינדערלעך קומען באלד אהיים און זיי האבן בין הזמנים אפאר טעג און די בחורים גייען האבן פון יעצט שוין בין הזמנים ביז ראש חודש חשון. יעדער זאל וויסן וואו די קינדער דרייען זיך, אין וועלכע שול זיי דרייען זיך, און מיט וועם זיי דרייען זיך, און מען זאל נישט טראסטן קיינעם, און אפילו עס קומט איינער א מלמד און ער זאגט ער לערנט מיטן פרייוועט, די פאקט האט געוויזן אז ס'איז גארנישט ווערד די אלע פרייוועט לערנען, דאס אלעס איז זנות, און יעדער זאל זיין זייער קערפול, און עס קומען יעצט צייטן פון זיין זייער א לאנגע צייט אין שול, פון אינדערפרי ביז נאכמיטאג, איין טאג נאכן אנדערן, ס'קומט יעצט א טריפל העדער. דאנערשטאג פרייטאג און שבת ראש השנה מיט שבת נאכדעם, און די זעלבע וועט זיין ווען ס'עט קומען די ערשטע טעג סוכות, עט זיין דאנערשטאג פרייטאג שבת, און נאכדעם די לעצטע טעג עט אזוי זיין, רבותי סטארט באקלינג דאון, גיי מיט די קינדער, און אין די עווענט ס'עט דיר שטערן פון דאווענען ביסטו פטור פון דאווענען, און א טאמער דו דארפסט גיין אין שול ווייל די פרוי דארף זיך אביסל אויסרוען וואס זי האט שווער געארבעט צוצוגרייטן דעם ראש השנה מיט די אלע מאכלים, און די אלע זיבעצן יאָר אָצענס זאל זי זיך אויסשלאפן, און דו גיי מיט דיין זון אין שול און שפיל דיך מיטן אין די בעק יארד. דאס דאווענען זאלסטו דאווענען ווען דו'סט אהיים קומען, ווען דו'סט האבן צייט, אדער פאר דו גייסט אין שול, מעגסט דאווענען ביחידות. א מענטש דארף דאווענען אין די מנין, איז טאמער קען ער קען ער, און טאמער נישט, וואס האט מען געטון ווען מ'איז געווען אין דערפער אין דערהיים עס איז נישט געווען קיין מנין, האט מען אויך נישט געקענט גארנישט טון. מתיר געווען וועגן פרנסה דארט צו וואוינען צו כדומה, יעצט ברוך השם ביי אונז איז דא מנינים איבעראל, אבער טאמער די קינדער זענען נישט סעיף הייסט עס אזוי ווי ס'איז נישט דא קיין מנין, דו טארסט נישט וועגן דעם דאווענען מיט מנין, זאלסט נישט שטערן די סעיפטי פון דיינע קינדער. יעצט האטס מיר אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת כי תצא און אלע שבתים, זייטס אלע געזונט און כל טוב. א גוטן און א פרייליכן שבת.